ענד פאר יור גוד ענד פאר די גוד אוו עווריבאדי, טענק יו ווערי מאטש. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פקודי, ס'איז אויכעט שבת חזק און ס'איז אויכעט שבת שקלים. כ'האב געוואלט זאגן אז דאנערשטאג איז געווען די הירינג פון רבי שלמה אהרן קעלנער און מ'האט עס ווידער אפגעשטופט אויף צוויי וואכן ארום פרייטאג. יעצט למעשה איז געווען אזוי, קודם ס'איז דזשאדזש דימאנגאו, זי איז נאך די דזשאדזש און. זי האט געמאכט פון דעם גאנצן קאורט האוז. וואו! זי האט געזאגט אזא פייערדיגע דרשה. ר' שלמה'נס לויער האט געפרעגט, פארוואס דויערט עס אזוי לאנג? די גאווערמענט איז נאך אלץ נישט פערטיג? האט זי גענומען צו שרייען, דו ווייסט פארוואס? ווייל די קאמיוניטי לעבט אין קאראפשן. די קאמיוניטי אז איינער האט א פראבלעם מישט זיך יעדער אריין. יעדער זאגט אן אנדערע זאך, נאכדעם ווערט די גאנצע זויבערע קלארע וואסער, די עווידענס, איז צושמירט פון די שמוץ, און נאכדעם דארף עס דויערן זייער לאנג ביז מען קריכט ארויס פונעם אמת. דאס איז נישט שולדיג די גאווערמענט, דאס איז שולדיג די קאמיוניטי. בקיצור, די לויער האט צוריק געטרייט צו זאגן, ר' שלמה'נס לויער, אז דאס האט נישט מיט די קאמיוניטי, דאס האט צו טון מיטן גאווערנמענט. דאס האט צו טוהן מיסטער טשארלס היינס'ס קארופציע, ס'איז געווען דארט אזויפיל קארופשן, מען האט איינגעזעצט מענטשן פאר גארנישט, מען האט נישט איינגעזעצט ווער מען האט געברויכט איינזעצן, און ס'האט גארנישט צו טוהן מיט די קאמיוניטי, ס'האט צו טוהן מיט דעם קארופשן פון טשארלס היינס'. בקיצור, נאכדעם איז מען געגאנגען ווייטער. מ'האט אנגעהויבן צו רעדן, אים פעלט נאך דאס, יענעם פעלט נאך יענץ. למעשה לויט ווי איך הער, שטילערהייט, איך ווייס נישט צו כ'מעג עס זאגן צו נישט, איך נעם א דיסקלעימער, כ'נעם פיר א האלב דיסקלעימערס, לכאורה איז נישט דא ווער ס'זאל קומען זאגן עדות קעגן אים, די אלע וואס האבן ארויסגעגעבן בריוון דעמאלטס מיט טעסטימאני, די האבן זיך אלע דערשראקן, ווייל זיי זעען ס'איז מער נישט טשארלס היינס' צייט. משה פרידמאן האט געקענט קומען אויפן סטענד און זאגן ליגנט, ער האט נישט קיין מורא געהאט אז טשארלס היינס העט אים עפעס טון. און בערל אשכנזי האט אויך נישט קיין מורא געהאט צו קומען זאגן א ליגנט אין קאורט און עס האט אים גארנישט געשאדט, קוק הי גאט עוועי וויט איט, כווייס נאכנישט איף הי גאט עוועי וויט איט באט על כל פנים מיט טשארלס היינס איז דא געווען הי גאט עוועי וויט איט, סא דער עולם הייבן שוין אן מורא צו האבן צו קומען זאגן עדות, ר' מאטעלע'ס זון דער וואס האט צו טון מיט די קראנקע ער הייסט לעזער וואלף דער שרייט אין בית מדרש יא אז איך קען ראטעווען א איד אזוי ווי ברוך מרדכי וועל איך גיין און זאגן אויפן סטענד א ליגנט. שרייט אים יעדער צוריק, ווייט א מינוט, און דאס בלוט פון רבי שלמה אהרן קעלנער איז הפקר? כ'פארשטיי דאס נישט. סא בקיצור, זעהט זיך אויס אז די עדות האבן שוין מורא צו קומען, ס'איז נאר געבליבן מסתמא נאך איין עדות, מ'עט זעהן צו ער העט קומען צו נישט, ווייל ער האט אויך מורא צו קומען, ווייל ער ווייסט אלעס שכל דבריו איז דברי שקר וכזב. עניוועי. איז למעשה האט מען אים געגעבן מען זאל ענטפערן אהער מיט אהין, בקיצור זי האט געוואלט נאך צוויי טאג נאך דריי טאג, בקיצור ס'איז געבליבן אז ביז נעקסטן פרייטאג וועט זיין אלעס געשטעלט אויפן פלאץ, און נעקסטן פרייטאג אויב די גאווערמענט וועט האלטן זיי האבן א קעיס גייען זיי גיין פאר טרייעל, און טאמער נישט וועלן זיי עס מוזן דראפן. שוין, סאו דאס איז געבליבן יעצט די צוויי אפשענס. יעצט לאמיר גיין ווייטער אינדרויסן. ארויסגייענדיג האבן מיר אונז געטראפן דעם גרויסן געערטן פארקאש, נישט דער פון בעלז דער וואס איז מטמא די קינדער, ניין ניין ניין, דאס איז דער לויער פארקאש וואס איז געווען נחמיה'ס לויער, און ער איז אריינגעקומען אינמיטן קאורט, ער האט עפעס געוואלט זאגן פארן דזשאדזש, גארנישט מיט אונזער קעיס, און ער איז ארויס האבן מיר אים געטראפן. פרעגט אים ר' שלמה אהרן פאר א לצנות, פרעגט אים פאר א דזשאוק, מיסטער פארקאש אז דו ביסט געווען אינעווענדיג וואלסטו נישט געזאגט א גוט ווארט פאר מיר? האב איך מיך גענומען לאכן, די לעצטע מאל ווען ער האט געזאגט א גוט ווארט פאר איינעם איז ער געגאנגען אין דזשעיל הונדערט און דריי יאר! ער, פארקאש, האט זיך אויפגערעגט, ער האט זיך נישט געטראפן דאס פלאץ, איך האב עס געזאגט ברבים, פאר די צייטונג שרייבערס אלעס, ער האט זיך נישט געטראפן דאס פלאץ. האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין א גאנצע זאך אז ער קעירט נישט צו מען פארלירט דעם קעיס פון וועבערמאן צו נישט נאר מיטן אמת זאל מען גיין ווייל זיי האבן געוואלט פונקט אזוי צו צעוואסערן ווי מען האט ברוך מרדכי'ס קעיס צעוואסערט די קאמיוניטי טויג דאך צו דעם האבן זיי דאס געוואלט טוהן איך האב געזאגט פאר טשארלס היינס אויף ענגליש ער האט צו הערן מיין דרשה איך האב אים געזאגט אזוי דו רעדסט דא פון רבנים האלאקאוסט סורווייווערס פון זיבעציג ביז אכציג יאר אלט זיי האבן שוין דורך געמאכט דאס שווערסטע אין לעבן, און זיי האבן דורך געמאכט די נאציס מיט היטלער מיט אלעם, קאנצענטרעישאן קעמפס, און זיי האבן צוריק אנגעהויבן א נייע לעבן, על כן דו ביסט נישט גענוג קלוג פאר זיי, העי, זיי פאקן דיך איין אין לינקען טאש. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק קומען וואס איז געווען אין קאורט. בקיצור, דער גאווערמענט האט אנגעהויבן צו טענה'ן אז זיי האבן ערשט יעצט אינטערוויאט די וואך דעם וויטנעס. נו, האט זי אנגעהויבן צו שרייען, די דזשאדזש, וואס הייסט יעצט, דאס גייט דאך שוין פון דזשוליי! פארוואס איז ער נישט געווען ביז פון דזשוליי ביז יעצט ביי ענק? צו מען האט אים גערופן און ער איז נישט געקומען? האט זי געזאגט אויב ער האט נישט געהאט קיין לעדזשיטעמעט ריזען פארוואס ער איז נישט געקומען איז דארף מען עס צוקלאוזן די קעיס. עניוועי, מען האט אים די וואך אינטערוויאט, דעם וויטנעס וואס ער וויל זאגן אז רבי שלמה אהרן האט אים געאפערט געלט צו געבאצאלט געלט צו וואטעווער, און און למעשה מען וועט זעהן די וואך וואס עס וועט זיך אויסשפילן, יעצט האט געזאגט אזוי דער דזשאדזש, מער אפצושטופן איז נישט דא. איטס די ענד, דעטס די לעסט אפגעשטופעכץ איז היינט, נעקסטע וואך פרייטאג גייט מען ארויף שטעלן דא אלע וויטנעסעס אויף א מארטש, יעדער וועט דא ארויף קומען, עווריבאדי דעטס אינוואלווד, און אז זיי וועלן נישט וועלן קומען איז בין איך דער דזשאדזש, איך וועל זאגן וואס צו טוהן, אדער דער דזשאדזש וואס וועט איבער נעמען ווייל זעהט אויס זי פארט אוועק, סא דאס איז למעשה וואס דא גייט פאר, איז אזוי, די גאווערמענט זעהט אז אלע וויטנעסעס זענען ארויס געפאלן קעגן ר' שלמה אהרן קעלנער. און זיי האבן געהאט אינמיטן די ארגומענט געט ער זיך א רוף אן דער קעווין דאס איז דער פון די פאר די גאווערמענט הויז זאגט ער איך האב געהערט זאגן פון עדיעלע דא איז דא באקסעס און באקסעס פון אינפארמעישן קעגן מיסטער קעלנער פרעגט אים פארוואס זענען די באקסעס נישט ארויסגעקומען אין די דריי יאר וואס איז דא געשען ווען האט מען פאבריצירט די באקסעס און זיי זעען שוין אז דאס איז קאראפשען פון קאפ ביז פיס. און זיי זעען וויאזוי אונזער קאמיוניטי ארבעט, און אין א וועג איז דאס גוט, ווייל קודם טאמפסאן וועט זיך אויסלערנען ער זאל מיט די קאמיוניטי נישט האנדלען, בעיסיקלי האט ער גענומען די זעלבע פופציג מענטשן וואס זיי האבן געארבעט פאר טשארלס היינס, זיי האבן געפאנדרעיזט פאר טשארלס היינס רבנים, די זעלבע קרוקס, א בעריש פרייליך, א קרימינעל, די זעלבע קרוקס זענען אריין געקומען דא, און פארטיג. כ'האב אינסייד אינפארמעישן אבער איך נעם א דיסקלעימער ווייל כ'טאר נישט זאגן פון וועם. אז ס'איז געווען יעצט די מיטינג איז בעריש פרייליך געווען דארטן און ער האט פארהאנדלט אויף עפעס א קעיס, ער האט שוין געוואלט אנהייבן מיט די אלטע טשארלס היינס מעשיות און זיי האבן אים קלאר געזאגט איין ווארט וויל מען נישט הערן, זיי האבן זיך אויסגעלערנט אונזער קאמיוניטי נישט גוט צו האנדלען מיט ווייל עט די ענד אוו די דעי איז טשארלס היינס ביטערליך דורכגעפאלן. ער איז ארויס ווי א פארלירער. פארקאש אליינס איז געשטאנען, זיין בעסטע פרענד זאגט ער איים טוירטי יערס א פרענד וויט מיסטער טשארלס היינס. און ער האט געזאגט דער בערן האט געהאט אזא מפלה אז אזאנס איז נישט דא דאס גלייכן. און ער זאגט מיר יעצט אליינס ער איז געווען א קרוק. היינט איז שוין נישט קיין מחלוקת. איך האלט ער איז געווען א קרוק און אלע זיינע ידידים זאגן שוין ער איז געווען א קרוק. סאו בעסיקלי איז שוין נישט דא קיין מחלוקת. סאו זיי זעהן וויאזוי מען ענדעט אפ מיט אזא קאמיוניטי ווי ווילימסבורג, ווייל קודם ווייסן זיי נישט קיין סטאפ, און פאר יעדן פארקינג טיקעט זענען זיי געלאפן צום דיסטריקט אטוירני, און נאכדעם האבן זיי נישט געוויסט א חילוק צו מען מאלעסטעט א קינד צו מען הרג'עט א מענטש, צו מען האט סתם דורך געפארן א רעד לייט, דאס איז אונזער קאמיוניטי, איטס א טעריבל קאמיוניטי, סאו זיי זעהן שוין אלע אז ס'איז צרות, מען קען שוין נישט האנדלען מער, אונטערן טיש, און פארטיג. עניוועי, נאכדעם האט זי געזאגט אז פרייטאג קומט מען זיך צוזאם און דעטס די ענד. יעצט לאמיר זעהן וואס וועט זיין דעם פרייטאג. איידער וועט מען עס האבן קארידזש צו קומען אויפן סטענד, כ'גיי נישט זאגן זיין נאמען ווייל נישט בין חלילה אינטרודינג אין דזשאסטיס, דעמאלטס וועט זיך עס ציען ווייטער, און טאמער ער האט נישט קיין קוראזש וועט מען דראפן דעם קעיס, און טאמער וועט מען יא פראסידן דעם קעיס וועט זיין נאך ארגער פאר די גאנצע סאטמארע חיות, ווייל דעמאלטס גייט מען יעדן ארויפשטעלן, בערל אשכנזי האט געזאגט ליגנט אויפן סטענד. אלעס, יעדער גייט שטיין אויפן סטענד. וואסערע שייכות בערל אשכנזי האט מיט ר' שלמה אהרן'ס קעיס? דאס איז פשוט ווייל די גאנצע וואס מען האט געקענט ארויסנעמען ברוך מרדכי'ן פון תפיסה איז דאך געווען ווייל זיי האבן געטענה'ט אז ס'האט געהאט צו טון מיט קעלנער'ס ברייבערי. עניוועי, ס'גייט ווערן לעבעדיג. מען מוז אויסהאלטן נאך א וואך. סאו בקיצור, דער פארקאש, ער הייבט שוין אן צו זאגן אז טשארלס היינס איז געווען קאראפטעד, און ער זאגט מיר אפן און גראד, איך האב געוואלט גיין מיטן אמת, נאכדעם זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן איין זאך, דיין טעות איז געווען, איך האב געהערט ווי דזשאדזש דעמאנגא, דער זעלבער דזשאדזש, האט געזאגט פאר נחמיה'ן, נחמיה, איך גיב דיר א פלי, איך ווייס וויאזוי דיין קאמיוניטי ארבעט, איך גיב דיר א פלי פינף יאר. דעטס אלל. בין איך צוגעגאנגען צו נחמיה'ן און געזאגט, נחמיה, כאפ עס. האט ער זיך אויסגעדרייט צום גארד, געזאגט, איך האב אים געוואלט שלאגן, צו איך האב געסטראשעט. דער גארד האט מיך געשיקט אין ווינקל. נאך צען מינוט ווען נחמיה איז ארויס פון קארט זאגט ער קענסט יעצט גיין איך ווייס דו האסט גארנישט געטון איך זעה דיך דא כסדר און איך וויל דיר זאגן אז כ'האב נישט געוואלט קיין קאנפראנטעישן אין קארט ווייל ווען ער זאגט עפעס מוז איך דיך ווען איינזעצן ס'וואלט געווען פרייליך דער אלטער סאטמארער אזיאטישער מארמאראשער וועג ניין ער האט מיך געוואלט שלאגן ער האט מיך געוואלט הרג'נען בקיצור דאס איז עס. איז למעשה זאגט יעצט פארקאש איך בין א ליגענער ווייל אויב ס'איז אמת אז מ'האט אים געגעבן אזא אפער און איך האב עס אים נישט איבערגעגעבן קען איך פארלירן די לייסענס זאג איך אים אויב אזוי זאל מען דיר צונעמען די לייסענס דו ביסט א קרוק א פארברעכער. יעך בין געווען אין קאורט איך האב געהערט ווי זי זאגט עס כ'וועל דיר נאך נאכזאגן דעם לשון וואס זי האט געזאגט זי האט געזאגט איי נאו יור קאמיוניטי איי נאו דערס גאנע בי א סטראגל היער איי העוו דעלט וויט דיס דיס טינגס ביפאר איים גיווינג יו א איווען דיעל פייוו יערס ענד געט איט אווער שרייט ער יעצט פארקאש ווען איך הער ווען אזא דיעל וואלט איך עס אים זיכער געהייסן נעמען. דו ליגנער דו וואלסט נישט געהייסן נעמען ווייל ס'איז געווען א שיקסע און דו האסט געוויסט אז אזוי ווי זי איז א שיקסע קען מען טוהן וואס מען וויל עניוועי יעצט קלאפט זיך דאך שוין יעדער על חטא דער איינציגער וואס קלאפט זיך נישט על חטא איז נחמיה זאגט אבער דער לויער אז נחמיה האט אים געזאגט ווען מען האט אים געגעבן הונדערט און דרײַ יאר זאגט ער ווער איז דע אדער סעווענטין יערס מען דארף דאך מיר געבן הונדערט און צוואנציג יאר ווייל א מענטש לעבט דאך הונדערט צוואנציג יאר ס'איז ליצנ. שטותים מיט די אלע זאכן דער פארקויפט ענק לגיונות, עניוועי רבותי דאס איז עס, מען האפט אז ביז נעקסטן פרייטאג וועט מען עלטער ווערן און קלוגער ווערן און מ'עט זען וואס עס גייט זיך, יעצט דאס נאר געווען א צוגעלייגטער עמערדזשענסי, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור, דא דאכט זיך מיט צוויי עמערדזשענסיס און נאכדעם א געהעריגער שיעור. איך רעד וועגן זייער וויכטיגע זאכן, מען דארף עס אויסהערן, יעדע טאטע און יעדע מאמע וואס עס שיקט א קינד אין ישיבה היינט זאל וויסן ער שיקט אים אין א בתי זונות, ס'איז קיין איין ישיבה ליידער איז נישט קלין היינט פון זנות, ס'קאלן מיך אן בחורים פון די גאנצע וועלט און יעדער וויינט זיך אויס, יעדער איז געווארן מאלעסטעד, רבותי אונז זענען מיר אן עם קדוש צו נישט? און טאמער יא פארוואס זאל מען נישט אראפ לייגן די פיס? איך זעה אז קיינער איז נישט מחלל שבת אין א ישיבה ווייל די רבנים האבן אויף דעם אראפ געלייגט די פיס, איך זעה אז קיינער קומט נישט אין א חסידישע ישיבה מיט א מיידל מיט א גערל פרענד פארוואס ווייל אויף דעם האבן די רבנים אראפ געלייגט די פיס נאר אויף זנות האבן זיי נישט אראפ געלייגט די פיס. איך וויל ווארענען און בעטן יעדן טאטן און יעדע מאמען אז דו האסט דיין זון אין א ישיבה זאלסט וויסן די ישיבות זענען היינט די בית זונות די געי בעטרומס פאר אלע ישיבה בחורים. און נישט אומזינסט אין ארץ ישראל רופט מען בחורים אין מיליטער, דאס איז א גזירה פון הימל, ווייל אין די ישיבות ביינאכט גייט פאר כל דבר אסור. נעמטס ענק אין די הענט אריין און הערטס אויס דעם טעיפ. און נאכדעם איז דא נאך א שיעור וואס איך בין מסביר ווי קאראפטעט אונז זענען, מען האט אונז געלערנט אייביג מען טאר נישט גראבן טויטע, ס'איז ממש יסודות הדת, ס'איז געווען א רב שטערנבוך האט מתיר געווען מען זאל יא גראבן טויטע, און מען האט אים געדארפט האבן האט מען אים צוריק גענומען צו די עדה החרדית, אזא פנים טראגן מיר אונז. ס'אלץ שולדיג הערשל קליין, ווען זאלי האט אים געהייסן ער זאל זאל איבערבעטן מענדלאוויטש איז ער געגאנגען ער האט אים איבערגעבעטן, דער זאלי איז דאך אזא פעיקער, ווען זאלי האט א פראבלעם מיט גראבן טויטע דארף ער זאגן פאר זיין נאנטסטן מענטש, פאר א מענטש וואס ער וועט אים פאלגן, וואס ער הייסט לעיזער קעסטנבוים ער זאל אויפהערן צו פיינענצירן דעם דיעל, ס'איז דאך זיין, ער איז דאך דארט דער באלעבאס, נאר וואס? הע. יא, יענער טוט עס, יענער טוט עס, אזא מין לאו-לייף דער גאנצער זאלי. עניוועי, יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי און ס'הייבט זיך אן די שירה. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פקודי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב געמאכט אן עמורדזשענסי שיעור און דאס איז שוין דער עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי. קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז דא א נייע טאנץ דער פענגווין טאנץ, דער בלאט ברענגט דערפון, כ'האב געזעהן מאוויס אין ארץ ישראל אויף אלע חתונות יעדער טאנצט אזוי מיט די פיס, עטס ווייסט אז דער פענגווין טאנץ דאס האבן די דייטשע עס עס געטאנצט, דאס איז א טאנץ פון די דייטשע עס עס. ס'איז אזוי נישט צניעות'דיג אזוי צו טאנצן וואס מ'מאכט נאך די דייטשן, די מענטשן האבן דאך אויסגעבלוטיגט אונזערע טאטעס און די זיידעס און די עלטער זיידעס. יעצט גיימער אונז טאנצן דעם טאנץ? ס'דאך אזא מין שאנדע. אז ס'איז אנבעליוועבל. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, דעם דאנערשטאג גייט פארקומען א גרויסע אסיפה, און מ'גייט שוין ווידער זען וואס די פרויען האבן געטון שלעכט, מ'גייט זען וואס ס'גייט פאר מיט די פרויען, זיי מוזן זיך פארבעסערן. רבותי, די אסיפה וואלט זייער גוט געווען ס'וואלט געווען פאסיג, אבער איך האלט נאך א זאך, מ'דארף זען וואס די מענער טוען שלעכט א גאנצע וואך, און וויפיל ביי זונות זיי קריכן ארום, און וויפיל בעטרעיען די ווייבער, און וויפיל נעמען מיט די ווייבער אז מ'זאל האבן א אופען מערידזש הייסט עס.

מ'האט ישיבות האט מען, מ'האט בתי זונות אויף ביינאכט, ס'דא דא יעצט דער גרויסער רב ר' דוד וויינבערגער פון די פייוו טאונס מ'האט אים ארויסגעווארפן, רבנים מיינט איר מעגן אנרירן אידישע קינדער? ס'האמיר געהאט אונזער רבי איז געפארן אויפטוהן פאר אידישקייט איז ער געגאנגען ער האט געשאסן א באמבע אין וועלט, איין ערליכער איד האט זיך דיסיידעט אז ער קומט אויף צפת און ער האט מיטגעברענגט א זוהן א נואף בן שוחט און ער האט אן אייניקל וואס ער האט אויכעט ער פאטשקעט פרויען און ער איז ארויף. וואס גייט דא פאר רבותי? אונז האמער א פראבלעם? פארוואס ס'קומען די אלע צרות? מ'מאכט אן אסיפה, איך וויל אייך זאגן, יעדן טאג וואס ס'האט נישט געפלאצט אן אטאם באמבע אין ארץ ישראל און אפגעווישט יעדן איד דארט, און די זעלבע וואס ס'האט נישט געפלאצט אין לאנדן אן אטאם באמבע און אפגעווישט יעדן איד, און די זעלבע אין אמעריקע, איז עס דארף מען טאנצן אין די גאסן חסדי השם כי לא תמנו, ווייל דער אייבערשטער זאגט פאר זנות, וועל איך נישט מוותר זיין. סאו וואס מאכט מען דא פאלשע אסיפות רבותי? סאו האמער א פראבלעם וואס די פרויען האבן געטוהן? וואס האט איצעלע פימפ געטוהן האט אונז געגעבן אלע יארן טרייפעס? וואס טוט ער אבאמא געבט אונז טרייפעס דער געבט אונז נבילה דער געבט טרייפעס סאיז געווען אין די עדה חרדית האט מען זיי געכאפט מיט נבילה האבן זיי געזאגט סאיז כשר ווי לאנג מיינט איר צו דער אייבישטער ליידן? סאיז געווען יעצט דארט ווי די עדה שעכט אין פוילן פוילן האבן דאך געהארגעט אונזערע טאטעס און די זיידעס יעצט גייען די בהמות הארגענען אונז אבער מען געבט אונז טרייפעס. האט דער רב געגעבן אן עמטליכע דעקלערעישן אז מען שעכט אזוי אז מען טוט קודם די בהמה געבן א שאק, ממילא פילט ער גארנישט. שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז ליגנט. שריי איך ס'איז אמת געווען. איך האלט אז די עדה האט גע'שחט'ן, זיי האבן געמאכט א שווייג, מען האט געגעבן די בהמות אזא שאק, וואס דאס איז טריפה. עטס ווייסט וואס דא גייט פאר? עטס ווייסט וואסערע ליצנות אונז מאכט מיר פון די תורה עפענטליך? און פונעם הייליגן באשעפער עפנטליך, דער אייבערשטער זאגט מיך ארטס נישט דאס ארגסטע פון אלע, און דאס איז וואס ס'טוט מיר וויי נחום ראזנבערג טוט שרייען, ער איז דאך א משוגענער, אים האט מען געלייגט אין חרם און מען האט אים אראפגעווישט פון די מעפ. סא דאס איז וואס דא טוט זיך, מען מאכט אן אסיפה, הייבטס אן צו רעדן אפן, רעדטס אפן און קלאר, רבותי, אבל אשמים אנחנו. אונז זינדיג מיר און אלע חדרים איז פול מיט זינד, קודם איז געווען נאר מלמדים האבן געטאטשט, יעצט טאטשן שוין בחורים, יעצט טאטשן שוין עלטערע בחורים יונגערע, און אין די מיידל סקולס די מח מחנכות הייבן אן צו שרייען ר' נחום איר זענט גערעכט, ס'איז כמעט נישט דא א מיידל וואס זי קען זיך אויפירן ווי א ערליכע אידישע טאכטער. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך, און מען שלאגט זיך נאך, מען וויל נאך ברוך מרדכי'ן האבן בעל כרחך אין די גאס. דעם דאנערשטאג גייט זיין די הירינג פון ר' שלמה אהרן קעלנער. און די אנדערע וואך גייט זיין ברוך מרדכי'ס הירינג, גענומען א מענטש, מ'האט אים אין דר'ערד געלייגט פאר גארנישט, מ'האט גענומען א מענטש ווי ר' שלמה אהרן קעלנער, און מ'האט אויף אים ארויסגעלאזט ליגנט, ער האט געוואלט קויפן וויטנעסעס, וויקטעמס, שמיקטעמס, לצים וואס איר זענט, און איר ווילט נאך האבן סייעתא דשמיא, און איר ווילט נאך דער אייבערשטער זאל אייך העלפן ס'זאל אייך גיין גוט, און כביכול יעדער נאך ברוגז, למה עשה השם ככה, וואס גייט אונז אזוי שלעכט לעצטנס. איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר. נאר דער גרעסטער דזשאוק איז, מאך כאטש א שווייג אז דו גייסט מאכן אן אסיפה, און ארויפקומען אז ווייל די פרויען שמירן זיך, ס'איז אמת ס'איז נישט קיין ריכטיגע זאך א פרוי זאל זיך שמירן, ווען א מאן שמעקט איר פערפיום און ער ווערט מחומם איז עס א גרויסע עבירה, אבער וועיט א מינוט, ס'איז דא ארגערס פון דעם, ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען אוועק אויף שבת'ן און זיי ליגן אין די האנט פונעם חבר, און דער מאן זעהט עס. רבותי, לעטס סטרעיטן אוט, לאמיר נישט טרייען צו פאפן מער דעם באשעפער, מיר זעמיר נישט אנגעקומען צו גוט מיט טרייען צו פאפן דעם באשעפער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט בן פורת יוסף, ער איז געקומען, כ'האב ענק שוין געזאגט, אין קעמפ דארא גאלדינג איז ער געקומען צו זיין א קאונסלער פון קענעדע, און ער האט געפאלגט די רבנים, האט נישט אויסגעהערט מיין האטליין, האט נישט געוואוסט אז מ'טאטשט א קינד איז מען אויף צרות. ער איז א פערצן פיפצן יעריגער בחור און ער האט באקומען פייוו מאנטס טו טווענטי טרי מאנטס אין א סטעיט פריזן אין פענסלעוועניע, כ'ווייס נישט וואס דארט, צו ס'איז דא כשר'ס צו נישט, ער איז פון קענעדע, שטעל דיר פאר די עלטערן האבן אים מוזן קומען אים וויזיטן די נעקסטע צוויי יאר, און נאכדעם האט מען א ספעשל סעקס אפענדערס פראגרעם פאר הים.

איך ווייס נישט וויפיל ס'איז קלאוס צו א ביליאן אבער פֿיר הונדערט און פֿופֿציק מיליאן איז דא, מ'האט אים צוגענומען דאס גאנצע געלט, ער מוז דאס באצאלן און ער גייט צוויי און צוואַנציק יאר אין א פעדערל פריזן. אין קאורט איז געקומען א חבר זיינער האט געזאגט זאלסט וויסן ער האט עס וועגן דעם געטון ווייל ער איז אביסל צומישט ווייל ער איז געווארן מאלעסטעט אלס יונגל, די דזשאדזש האט זיך גענומען אזוי צו לאכן אז נאך יעצט לאכט ער, סאו דאס גייט יעצט ענק אויסלערנען. אז די דזשאוקס זענען אמאל גוט געווען באט זיי ארבעט נישט מער סאו טריי טו ביהעיוו יור סעלף. יעצט נאך א זאך ווען דו כאפסט אויף א חזר אדער עניבאדי א חזר טריי נאט טו סופארט הים טריי טו מעיק הים פיל דעט היז נאט וועלקאם אין די קאמיוניטי ענד טריי דעט הי שוד בי קיקט אוט פראם די שולס פראם די מקווה'ס און פראם די קאמיוניטי. דאס איז אויך א זאך וואס אונז פאפט מען אויס דעם גאנצן כלל ישראל און מ'וויל מיר אויספאפן חלילה דעם אייבערשטן. ס'דא די שפאקטיוו מיט די אלע וואס משה פרידמאן דער טעראריסט ווייל ער האט דאך קאמיוניקעישאנס ער האט א צייטונג האט ער געוואלט אלעס אינטערברענגען איז ער אויך געקומען נו און מ'דארף האבן א הכשר ס'זענען אלע געגאנגען זיי האבן גענומען א הכשר זיי האבן נישט קיין פראבלעם און נאכדעם האט מען זיי נאך ווייטער גערויבעט דאס איז ווען זאל מען פאפן דעם סיסטעם און זאל מען פאפן כביכול חלילה דעם אייבערשטן דאס איז אונזער סיסטעם עניוועי די לינק למשל ער דארף נישט קיין הכשר פארוואס? אבער פארן זעלבן טעם וואס הערשל קלאר קען פירן די שטאט און נאך אפאר משוגעים. עניוועי, למעשה אין לינק איז דא אן אנטאן לעזער נייהויז שרייבט ער דארט א זאך אינטערעסאנט פרעגט ער אזוי וואס איז אלט אפאר מיליאן יאר און ס'איז אינגאנצן א חודש אלט קיינער האט נישט געוויסט שרייבט ער דארט די לבנה אונז ווייסן ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט זעקס טויזנט יאר ער האט באשאפן פֿינף טויזנט זיבן הונדערט און פֿיר און זיבעציק יאר צוריק און פארדעם איז נישט געווען גארנישט, שרייבט ער מינות וכפירה, אבער דאס באדערט קיינעם נישט, דאס ברענגט יעדער אריין אין שטוב, מען לאזט עס ליינען די קינדער, און קיינער פארלאנגט אפילו נישט ער זאל האבן א הכשר, פארוואס ווייל ס'איז נישט קיין קאמפעטישן מיט משה טעראריסט שייגעץ רוצח, ער ברענגט נישט קיין נייעס. ס'איז אויך זיך ברענגט א ווייז וויאזוי אונז פרובירן מיר צו פאפן דעם אייבערשטן חלילה כביכול. א באנטש אף פעיקערס יעדער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב געבעטן דעם עולם אז מען זאל נישט פארן אויף ליזענסק נאר מיט די ווייבער, יענקי גערמאן איז געבליבן סטאק אויף א פליגער, ס'איז צוגעקומען צו אסאך חילול שבת, אסאך מענטשן זענען געבליבן אונטערוועגנס, אפילו ס'איז נישט געווען חילול שבת איז נישט געווען קיין עונג שבת, נאר גארנישט, ווי לאזט מען זיך ארויס צוריק צו קומען אויף אן אווערסיס פלייט פרייטאג? ווי קען מען טון אזא זאך? דו ווייסט די מינדעסטע פראבלעם וואס עס געשעהט? און ביסט דעלעיט קענסטו אפילו בלייבן אין עירפארט אויף שבת, סאו ווי לאזט מען זיך ארויס? ווען דו ביסט שוין געלאנדעט און ביסט נאך נישט דורך די גרעניץ ביסטו אויף צרות. עניוועי, כ'האף יעדער האט זיך אויסגעפוילט אלעס גוט. כ'וויל ענק נאר זאגן, אין ברסלב איז דא אזא זאך אז מ'פארט שבת מברכין ניסן, ביי דעם ציון גיבט דער אייבישטער די קרוינען, אזוי ווי אויף צייטן פון משכן. כ'האב א געוואלט זאגן אין אוקריינע איז געפערליך דער מצב משה אסטמאן האט געזאגט אז אלע אידן זאלן אנטלויפן ער האט צוגעשפארט זיין סקול יענקל בלייך זאגט מען דארף נישט אנטלויפן אבער מען דארף נישט ארויס גיין אויף די גאס ווייל עס זעהט אויס ער איז נאך נאנט מיטן מיט די באהערדע. רבותי מען גייט פארן יעצט אויף בארדיטשוב מען גייט פארן אויף אומאן מען גייט פארן איבעראל איר זאלט וויסן דער מצב איז זייער איינגעשטעלט און ס'איז בריא הזיקא מען טאר נישט פארן יעצט אוקריינע פארט אויף רעדער. ווענעזועלע פארט אויף רעדער און טיילאנד פארט אויף רעדער, טיילאנד ווייל מען האט דארט מכשיל געווען קינדער האט זיך דער אייבישטער געמוזט אננעמען ווייל יעדע זאך האט א שיעור, און איך בעט דעם עולם אז מען זאל נישט מאכן קיין פלאנס צו פארן ווייל אפילו וואס ס'וועט זיך טוישן די גאווערמענט מ'האט שוין דעם פרעזידענט ארויסגעווארפן די פארלימענט האט אים אימפיטשט סאו ער גייט אבער זיין לעבעדיג, כ'האב ענק דערציילט כ'האב געזאגט אמאל פאר א רוסישן ברוך השם די טויערן האבן זיך צובראכן האט יענער געזאגט אה דו קענסט נישט די חבר'ה אונז האמער אלע יארן געלעבט אויף דיקטאטאריזם און דאס איז וואס דא גייט געשען. און יעצט צוויי יאר שפעטער טאקע איז די אמת וואס ער זאגט, פוטין איז געווען פון די קעי דזשי בי, א שטילער מענטש, מ'האט אים געטראסט, היינט טוט ער אויס רודפ'ן און ער הרג'ט אויס אלע ביליאנערן, ער נעמט זיי צו דאס געלט און ער הרג'ט עס אויס, און ער וויל יעצט אז אוקריינע זאל קומען אויף זיין זייט, און אוקריינע האט שוין גענוג געליטן, זיי ווילן גיין מיט די יוראפעער. איז זיי האבן געוואלט יעצט צו ספליטן אוקריינע העלפט און העלפט, און אמעריקע און ענגלאנד לאזט נישט. סאו רבותי איך בעט דעם עולם ס'איז בריא הזיקא לאמיר גיין דא צו די קברים אונז האמיר גענוג קברים אין אמעריקע קברי צדיקים, און טאמער סאיז זיך געפאלן אום שבת איז זיכער אז מטאר נישט טוהן די אלע זאכן סקומט צו חילול שבת יארצייט איז זיך געפאלן ערב שבת. ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט דא אלס. געפארן צו רבי ר' מיילעך און מחלל שבת געווען, אמת איז ער צוגעקומען אלס אן אונס, אבער כ'וויל דאך פרעגן א קשיא, דאס ווייזט דיר א סימן פון הימל אז דער אייבישטער האט עס געוואלט און דו האסט דארטן געפועלט גרויסע זאכן? טינק אבאוט איט. גארנישט שטייט נישט העכער ווי שמירת שבת קודש. אלע ישועות איז אינעם שבת, קוק נאך אין סידורו של שבת העסטו זעהן וואס שבת מאכט שוין בעס'ט אויף. אלע ישועות ליגט אינעם שבת. און בכלל ס'גייט קומען ראש השנה מיט פארן אויף אומאן ווידער, רעדט זיך איין אז נאר דארט קען דער אייבישטער אויסהערן מלכות זכרונות שופרות, עט די ענד אוו די דעי ס'איז א ריזיגער מקום סכנה און מ'דארף זיך אנהייבן מונע צו זיין פון די אלע פלעצער, מ'האט אונז נישט צופיל ליב אין יוראפ, מ'האט אונז נישט ליב אין אמעריקע. ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל האט מען געכאפט צוויי גרויסע מענטשן וואס האבן א פעקטערי, זיי מאכן גאר, פאר די אראבער, אונטערערדיש מאכן זיי גאר געווער. שרייבט מיר קוק וואס א איד איז, פאר אפאר טאלער פארקויפט ער פאר די אראבער דעם געווער וואס מ'וועט הרג'נען זיין ברודער. רבותי יעצט מוז מען זיך נעמען אין די הענט אביסל, ווייל וויאזוי ס'גייט יעצט איז נישט צו גוט. יעצט איך האב ווען געזאגט אז עטס ווילט פארן צו רבי מיילעך זאלט עטס פארן נאר מיט די פרוי, ס'איז געווארן א מקום סכנה מ'טאר נישט פארן נישט אליינס און נישט מיט די פרוי, מ'טאר נישט פארן בכלל, מ'האט זיך יוצא זיין מיט רבי מיילעך, עטס גיין צום סאטמאר רעבענס ציון, צו די אנדערע אידן און גיין צו זייערע רעבעס ציון'ס, ס'שטייט אז טאמער א מענטש קען נישט אנקומען צו זיין טאטענס קבר אין די יארצייט זאל ער גיין צו עני בית החיים, פארוואס סאדנא דארעא חד הוא, די גאנצע ערד איז זיינס, מען קען זיך מקשר זיין פון דא. סאו דער עולם זאל וויסן, מען זאל זיך צוריק האלטן פון די אלע געפארעכטס פאר יעצט, ס'איז א מקום סכנה אין אוקריינע און איבעראל, און אין ארץ ישראל איז אויך א מקום סכנה, כ'האב אויך געוואלט זאגן ס'איז יעצט אריינגעקומען מורא'דיגע שיינע נייעס, קעמפ דארא גאלדינג. דאָרטן װעם האָט נעבעך מאָלעסטעט דאָס ייִנגל. דער בן פּורת יוסף האָט נעבעך מאָלעסטעט אַ ייִנגל. איז אױסער דעם, װאָס ער האָט באַקומען דזשעל, סוט מען זײ יעצט ציװיל. פֿאַרװאָס? װײַל דער מנהל האָט עס געװאָלט באַהאַלטן. אָ, גײט מען זײ יעצט אױסטאָן נאַקעט, זײ װעלן זיך אױסלערנען. און אַזױ גײט געשען, רבותי, אײַ עם טעלינג יו, אױב דו ביסט אַ מנהל אָדער אַ פּרינציפּל אָדער אַן אײַנגעשטעלטער, אַ טיטשער, אַפֿילו דער קעכער אין אַ סקול, איף יו סי סאמטינג סעי סאמטינג ביקאוס אז נישט וועט די סקול דארף מען באצאלן א פרייז. ברוך השם ס'רוקט זיך אונזער וועג איך האב דאס אייביג געזאגט ווילאנג ס'וועט נישט זיין לאוסוטס וועט נישט זיין קיין ארדענונג פארדעם האט יעדער מורא פאר די פאקעט בוק. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז כ'האב ענק שוין געזאגט לאנג צוריק אז דארט ווי פאפא ישיבה איז דא אינדרויסן א גרויסע גארבידזש. און מען קומט יעדן אינדערפרי, מען שטעלט אראפ פרישע ברויט פאר די קינדער, מען שטעלט אראפ אלע אנדערע עסנס, ס'איז אזא מין סכנה פאר די קינדער אז זיי קענען חלילה קראנק ווערן, נאר קיינער קערט נישט, נו איי וואס זאל איך טון, זאל איך לויפן צו טרי וואן וואן זיי רופן? כ'האב ענק אויך געזאגט אז דארטן אויף דיוויזשאן עוועניו ביי ווילסאן, לעבן פאפא, דארטן איז דא א פיש סטאר, כ'מיין ס'איז געווען פאר אברומי רובין, כ'בין נישט זיכער, קען זיין יא, אבער די לענדלארד דארט, כ'האב זיי שוין געזאגט זייער אסאך מאל אז איך טרעף דארטן יעדן. מאנטאג אינדערפרי איז עס דאכט זיך מיר, אז מ'לייגט דארט אראפ א שיפמענט, ס'איז נישט געסיעלט די באקסעס, מ'קען עס אויפעפענען, מ'קען אריינלייגן סם המוות, ס'קען געשעהן וואס אימער. נו, אז קיינער איז נישט אינטערעסירט, נו, דארף איך דאך אויך נישט זיין מער אינטערעסירט ווי יעדן. די סוף איז געווען אז היינט אינדערפרי בין איך דורך, און די גוים נעמען קער. ס'איז אויך א הלכה'דיגע שאלה, ווי איז דען דער גוי באגלייבט, ער קען ברענגען טרייפענע פיש, נו, גארנישט אז מ'זארגט זיך נישט פאר אן אשת איש. פאר א גט און מען זארגט זיך נישט אז רבנים קענען נישט טאטשן אשת איש, נו וואס איז שוין תופס מקום אביסל טרייפענע פיש? עניוועי, נישט וויכטיג. אבער סתם א מבול צו צוטארגען אפאר קינדער דעמאלטס גייט ווייטער, חס ושלום. עניוועי, איז בין איך געגאנגען דארטן היינט דורך אינדערפרי און דער גוי האט געשלעפט און ס'איז געווען אביסל שניי און אייז, האט זיך אויסגעגאסן די גאנצע ער האט געהאט פיר פינעף באקסעס אלע זענען אפן, זיך געגעבן א דריי איבער די אלע פיש געלעגן אויף דער ערד, דאס איז א פלאץ וואס ס'דרייען זיך חיות מיט אלעם, קעץ מיט הינט, ס'דא קטנים און גדולים פון די בעלי חיים, דאס איז זייער קראנק, דאס הייסט טעטענעס, ס'איז א דיזיז, מען קען קראנק ווערן אויף אייביג, נו, ער האט אויפגעהויבן די פיש, ער האט עס צוריק אריין געלייגט און פארטיג, און דער עולם גייט עס עסן לכבוד שבת, עניוועי, איך וויל זאגן דעם עולם, איך בין נישט דא זיך צו שלאגן אויף יעדע זאך פון אזא. קאראפטעד אנסיווילייזד קאמיוניטי, איים נאט גאנא דא עווריטינג, טשיילד אביוז, דעטס מיי בעבי ענד איים גאנא טעיק קעיר אוו איט אם ירצה השם, באט די רעסט אוו איט יו העוו טו סטארט טעיקינג קעיר אוו יור קאמיוניטי, נו ווינדערט מען זיך וואס אזויפיל מענטשען שטארבן פון דיזיזעס, העי דער איז א גוד ריזען פאר איט. מען עסט אלע מיני שמוץ מיט אלע מיני זאכן וואס אויף די פלאר און קיינער קוקט נישט. איז געשעט דאס. עניוועי, דאס איז געווען נאר אן עמערדזשענסי פון א האלבע שעה, כ'האב נאך נאך אן עמערדזשענסי פון א שעה, דארטן רעד איך וועגן גראבן די טויטע, און וואסערע קאראפטע חינוך מ'האט אונז געגעבן, און אז מ'האט אריינגענומען א רעפארם ראביי, ארגער פון א רעפארם ראביי, צוריק גענומען צו די עדה החרדית. און אויף וואס האט מען זיך אונז געשלאגן אלע יארן, זאגן אז זה ינחמנו ממעשנו ידינו, דאס איז דארט א שעה, דאס איז אן עמערדזשענסי, און נאכדעם איז דא א געהעריגער שיעור פון א שעה, און די וואך וועט אויך זיין א ספעשל שיעור פון א שעה, וואס דאס איז שבת שקלים. א גוטן ערב שבת קודש פרשת פקידי, אזוי ווי יעדע וואך, קודם מאכן דעם שיעור און נאכדעם קומט צו געוויסע זאכן. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל אז דינסטאג איז געווען די קאורט פון שניצלער, און ער האט צוגעשטיפט אויף עיפריל פול, עיפריל, עיפריל פירסט, אבער די דזשאדזש האט אים יעצט געזאגט יעצט שטיפט מען נישט מער, ער האט עס געשיקט צו יענעם פארט דארטן ווי ברוך מרדכי איז דארטן, ס'איז געווען אמאל די דזשאדזש דימענגא אבער זי איז שוין נישט דארטן, זי פארט אויף לאלאלענד, זי האט באקומען א דזשאב צו זיין א דזשאדזש. פאר א מאווי, ווייל זיי שפילן נאך די אלע קעיסעס, און מיט דעם לערנען זיך אויס די יונגע חברה אז ס'איז נישט קיין דזשאוק. עניוועי, זי האט באקומען א גוטן דזשאב, אבער ס'האט אן אנדערער איבערגענומען, די וועלט שטעלט זיך נישט אפ, און דער דזשאדזש האט געזאגט, יעצט, עיפריל פירסט, דארפסטו האבן אדער א פלי גילטי, אדער נאט גילטי און דו גייסט פאר טרייעל. דעטס איט, די געימס זענען אווער. ס'איז פאריבער די געימס און דעטס איט. איך האב בעיסיקלי א גרויסע הנאה מיט דעס ענדיגן ווייל מ'האלט אין איין אונטער שיקן שליחים. איך קען דאך נישט דערציילן פאר די גאווערמענט אז ס'קען זיין אז מ'שיקט נישט אונטער אונז האמער דאך מענטשן וואס זיי טוען עס אאוט אוו דעיר אוין גוד וויל. אזוי ווי אונז האמער געהאט די משמרת הצניעות זיי האבן אויך געטוען אלעס אאוט אוו דעיר אוין גוד וויל. סאו סקען זיין אז זיי זענען סתם גוט און זיי קומען, קען זיין אברהם רובין איז אויך געקומען אוט אוו היז אוין גוד וויל מהאט אים נישט געשיקט, סאו דאס זעמער דאך אונזער קאמיוניטי, זיך אייביג צושטעלן אויף די זייט פון חס ושלום חס ושלום חס ושלום אויף די לינקע זייט און יעדער צוהעלפן, דער קאסובער חזר, דער קאסובער דאגי רוף איך אים, דער קאסובער דאגי, אלעס האט געארבעט. ארויסצושלעפן ברוך מרדכי'ן ארויסצושלעפן דעם חזר און יענעם חזר. סאו איך ווייס נישט צו זיי טוען עס אן דעיר אוין צו נישט קען איך נישט זאגן גארנישט איך גיי נישט א אינגערמאן וויי טון ווען איך בין נישט זיכער וואס די פאקט איז באט עניוועי לאמיר יעצט גיין ווייטער די נעקסטע זאך איז אז איך האב ענק געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך איך האב ענק שוין געזאגט נאך זעקס יאר צוריק אויפן האטליין דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מלחמה אהרן און זלמן לייב האב איך ענק געזאגט אזוי אהרן און זלמן לייב זענען די בעסטע ברידער. זיי האבן גענומען צוויי פראנטמען און זיי שלאגן זיך און אזוי קומט אריין מיליאנער דאלער, שטעל דיר פאר סאטמאר האט נישט געקענט רעיזן א דיים, פלוצלינג יעדער בויט מוסדות פאר מיליאנס אוו דאלערס, איך האלט אז זיי האבן א קנוניא, ביינאכט שיקט מען אריבער די שלוחים און מען צוטיילט זיך מיט די געלט, כ'האב ענק שוין דאס געזאגט לאנג צוריק, דעמאלטס האט ער געזאגט דאס איז א משוגענער, איך בין גארנישט אזוי משוגע ווי דו מיינסט, עניוועי איך וויל ענק פארציילן יעצט א מעשה, עטס וועט זען ווי מהאלט, ס'איז דא. געווען אין צייטונג אז די זאלוינים האבן זיך גענומען נוצן דעם נאמען KGB דאס מיינט קהילה גלאט ביף, עניוועי איז געגאנגען די ארונים זיי האבן אריינגעשטעלט אין צייטונג זיי טארן דאס נישט נוצן ווייל ס'איז ענליך צו KJ און מ'מיינט אז ס'איז פון קרית יואל די ביף, עטס מיינטס אז דאס איז געווען א מיסטעיק? דאס איז געווען קאלקיולעיטעד צווישן זיי, וואס פארוואס האבן זיי דאס געטון? וועל איך ענק זאגן, דער אמת איז אזוי. קאשויער רב האט אונז געגעבן א כלל אז ביז משיח קומט וועט נישט זיין קיין כשר'ע בהמה פלייש און איך האב שוין צוגעלייגט אז ליידער נישט דא קיין כשר'ע טשיקן אויך נישט אז מען קען אלעס טוהן שלא על פי תורה מען קען געבן גיטין שלא על פי תורה מען קען אלעס טוהן שלא על פי תורה נו וועמען הארט שוין אז מען זאל שוין נישט האבן כשר פלייש אויך דער בארטער רב קען געבן א הכשר אויף זיבן קאנטענענטס אין די וועלט קען ער געבן א הכשר און ער זיצט דא אין זיין זומער הויז דארטן אין די קעטסקילס איטס אנבעליוועבל. און יעדער לאזט עס צו. יעצט איז אזוי, ס'דא אידן וואס עסן לאנג שוין נישט, זיי האבן אפשר קיינמאל אין אמעריקע נישט געגעסן קיין ביף, ביף דאס איז א בהמה פלייש, ס'דא די יונגע בהמות וואס דאס הייסט קעלבערן, די איז דא מענטשן וואס האבן יא געגעסן, ווייל קעלבערן איז א יונגע בהמה און ס'האט נישט אזויפיל סירכות, ס'איז נאר שווער צו שעכטן ווייל ס'האט אסאך האר, די וויל האט האר, מאכט עס פגימות, אבער אדער דען דעט. איז דא מענטשן וואס עסן עס, איך זאג אז ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז שטותים מיט הבלים, באט לאמיר זאגן אינדערהיים איז אפשר אזוי געווען, איך ווייס. בקיצור. יעצט, ס'איז דא איין פלאץ פון ווי מ'נעמט די קעלבערן, נעמט מען פון מאנטריאל די קענעדישע קעלבערן, דאס הייסט ווייסע פלייש. ס'איז געווען א גרויסע פראבלעם ווייל מ'האט עס געגעבן צו עסן בהמה שנתפטמה רוב אכילה, פון נבילה, בהמה וואס עסט רוב איר עסן פון נבילה, טאר מען עס נישט עסן ווייל עס איז א שטיק נבילה. האט מען גענומען דארט איינעם אין מאנטריאל און מען האט געמאכט ספעשל א עסן צאמגעשטעלט מיט א קעמיסט און מען האט זיי געגעבן צו עסן, מען האט זיי נישט געלאזט ארויסגיין אויפן פעלד צופיל, זאלן נישט עסן שטיינער מיט די אנדערע זאכן ווען זיי עסן גראז, און דאס האט געהייסן די סאטמארע כשר'ע בהמה פלייש, אפילו די וואס האבן נישט געגעסן קיין בהמה פלייש, קיין ביף, האבן זיי די פלייש יא געגעסן, מבין. יעצט למעשה. אזוי ווי די ארוינים און די זאלוינים האבן זיך צוטיילט, און אהרן האט זיך זיין שחיטה מהודרת כק"ק לומפישטן, ס'האט זיך שוין נישט געלוינט פארן פארמער, ס'האט זיך שוין נישט געלוינט פאר די וואס זיי מאכן די עסן, ס'האט זיך שוין גארנישט געלוינט, און ס'איז נישט געווארן, ס'איז געווארן אויס ביזנעס. מען וויל דאך אדער עסן נאר קעלבערן, די וואס זיי ווילן עסן קעלבערן, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן א נאמען געגעבן ביף קעלבערן, ויקרא שמו בישראל קעלבערן. צוויי לייצים האבן זיך ארויפגעזעצט ביידע אויפן סאטמאר רב'ס בענקל און זיי רופן זיך סאטמאר רבי! שטעל דיר פאר! הא! זיי ווייסן ווער סאטמאר רבי איז געווען, וויאזוי מ'האט געדארפט הארווען צו ווערן א סאטמאר רבי, זיי ווייסן די פריעריגע סאטמארע רבי'ס ווער ס'איז געווען, דער זכרון יהודה, דער קרן לדוד. און זעצן זיך דערויף צוויי אזעלכע לייצים און זיי רופן זיך סאטמאר רבי! ס'איז דא א מעשה, ס'איז געווען אמאל אין לאנדאן, ס'איז געווען א פרומע קאמיוניטי, ס'איז געקומען פאר שבועות, האט זיך דער גאנצער עולם בארעכנט אז יעדער וויל האבן שפיץ בריסט אויף יום טוב, שפיץ בריסט איז נאר דא א קליין שטיקל, דאס האט באקומען דער שוחט, דער רב, דער שיינער איד, בריסקיט, ביי אונז הייסט עס בריסקיט, און יעדער האט געוואלט עולה זיין שישי. וואס עפעס נאר דער רב? יעדער! און אויך האט יעדער געוואלט זיצן אין מזרח אין בית מדרש. קיצור, דער רב האט געזען ער האט נישט וואס צו טון, ער איז אויף צרות, האט ער אויסגערופן אזוי, מען זאל זאגן אז די גאנצע בהמה איז שפיץ בריסט, די גאנצע תורה איז שישי, און די גאנצע בית מדרש איז מזרח, ממילא האט יעדער וואו ער זיצט זיצט ער וואו ער וויל. דער גבאי איז דאך אדער געווען א. בהמה, האט ער אויסגערופן אזוי, דער גאנצער מזרח זענען בהמות מיט שפיץ בריסט, אונז האבן דא אזא אהרן און זלמן לייב וואס זיי פאפן אונז אויס, זיי געבן אונז געהעריגע ביף וואס דער עולם עסט נישט, כ'מיין אפילו די וואס זיי עסן קעלבערן עסן נישט קיין ביף, און מען רופט עס אז די גאנצע בהמה פלייש הייסט קעלבערן. יעצט אויף ענגליש קענען זיי נישט ארויס שרייבן א ליגנט ווען נישט גייען זיי אין דזשעיל איז אונז דעם עולם פאפט מען אויס מען רופט עס ביף און ממילא עט עס דער עולם קויפן יעצט איז נישט דא מער קיין קעלבער פלייש רבותי פארגעסטס יעצט וואס טוען זיי דא כדי מען זאל נישט כאפן אז זיי פאפן דעם עולם האבן זיי געמאכט אזוי ווי מען מאכט א מעדזשיק שאו. מען נעמט זיך מאכן מיט די הענט און יעדער קוקט דארט, דערווייל טוט ער עפעס מיט די צווייטע הענט. אהרן און זלמן לייב זענען שותפים אין דעם, און זיי האבן זיך מיישב געווען אונז גיימער ארויס אין א מלחמה ווייל זיי רופן עס KGB, Kosher Beef. יעצט די אהרונים גייען שרייען אז דו טארסט נישט נוצן די אותיות פון KGB ווייל אונז זעמער KJB. בקיצור ס'עט ווערן א מלחמה און יעדער עט זיך מישן און עס עט זיך קאכן. רבותי זיי מאכן געלט אויף אונז. זיי פארקויפן אונז נבילה פלייש, און זיי ווילן דיר איינרעדן א גאנצע מעשה אז די מלחמה איז צו קעי דזשי בי צו קעי דזשעי בי, די מלחמה איז מען פארקויפט אונז בהמה פלייש, ביף, נישט קעלבערן, אונטערן נאמען פון קעלבערן, און דו מיינסט אז ס'איז קעלבערן. יעצט, אונזער רבי, איינע פון די זאכן וואס האט מורא'דיג געארבעט איז וועגן די אמונת צדיקים פון די פאלשע צדיקים. דער רבי האט עס אוועקגעמאכט. וואס האט אים דאס אזוי געארט? ער האט געזען ברוח הקודש אז אויף זיין שטוהל עט זיצן איינער, נישט איינער נאר צוויי, וואס מ'עט אנהייבן צו האבן אמונת צדיקים אין זיי. שטעל דיר פאר, זאליג, אזא פוסטער שטריק, ער האט נישט קיין קרעדענטשעלס צו זיין א טוילעט פוצער אין א תלמוד תורה. יעדער האט אמונת צדיקים, אוי, דער רב האט געזאגט, דער רבי האט געזאגט. דער רבי וואס רבי אפילו דער גרויסער הערשל קלאר, ווען דער רבי האט אים געהייסן זאל איבערבעטן מענדלאוויטש האט ער אים איבערגעבעטן, און ער האט מסביר געווען אונז ווייסט נישט וויאזוי וויליאמסבורג זאלט אויסגעזען אן מיר אונז ווייס מיר גראדע יא ס'וואלט געווען א גאר א חשובע שטאט, אבער על כל פנים וויאזוי האט ער זיך אזוי געלאזט? דאס איז וואס דא איז געשען, די זעלבע מיט דעם אהרן, אהרן קען היינט זיין טאטע, אהרן'ס טאטע, דער סיגעטער האט געהאט א פראבלעם, עפעס כשר האט ער געמוזט צושטעלן, ס'איז קיינמאל נישט געווען כשר, ס'איז געווען פראבלעמען, אבער עפעס האט ער געמוזט צושטעלן, עס איז נאך געווען עלטערע רבנים האט ער אריבער געשיקט מענטשן, שוחטים איז געקומען פארציילן, ער האט עפעס מורא געהאט, היינט דארף אהרן גארנישט מורא האבן, ער קען גיין שעכטן געהעריג טרייפע פלייש, און געבן נידלס שאקס פארדעם אזוי ווי די גאווערמענט וויל, און נאכדעם אריין לייגן נידלס אין די פלייש אז די בלוט זאל בלייבן אינעווענדיג, די זאלץ זאל עס נישט ארויסנעמען ס'זאל זיין גוט רויט. און ער קען אריין קומען און זאגן רבותי יאכלו ענוים וישבעו קיינער עט אים נישט קוועסטשענען, כ'מיין ס'עט זיין יא די בני יואל זיין אנדערע אבער ניינציג פראצענט זיין עולם עט פרעסן פון ביידע זייטן ס'עט רינען שמאלץ און דאס איז אונזער פראבלעם מ'האמער זיך אויפגעארבעט מ'האמער יעדן ערליכן איד אוועקגעמאכט מ'האמער יעדן ערליכן איד ארויסגערודפ'ט פון שטאט און ס'איז געבליבן אז אהרן איז דער צדיק הדור. אזוי זעהן מיר אויס, און זאליג איז דער צווייטער צדיק הדור, העלפט פאר דעם עולם און העלפט פאר יענעם, און דאס האט זיך אונזער רבי געפלאגט אויפצושטעלן, אן אימפעריע פאר צוויי שקצים וואס זאלן עס קענען אומברענגען. נעבעך. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן וואס ס'געשעהט יעצט. מ'גראבט טויטע, מ'האט שטערנבוך צוריקגענומען אין די עדה. איך וויל אביסל רעדן פון דעם. איך וויל. מסביר זיין פארן עולם א געוואלטיגע זאך אין חינוך, חינוך איז זייער האקל קינדער עז ליטל עז יו טינק דעט דעי אר, זיי זעען פונקטליך וואס דער טאטע טוט, זיי פארשטייען, זיי זעען ווען דער טאטע זאגט צו א ליגנט, למשל דער טאטע גיבט צו א פראסק דאווען, און ער זעט אז דער טאטע דאווענט אויך נישט, דער טאטע קומט אריין ביי הודו און זעצט זיך שמועסן ביז נאך ברכו, נאכדעם קומט ער אריין אין שול און ער שטופט עס דורך און מען האט שוין געדאווענט שמונה עשרה און ער האט זיך געשטעלט און ער האט זיך געבוקט די פיר מאל און ער איז שוין פערטיג אהיימצוגיין. ס'קענען קוקן גוט אויף אסאך אינגעלייט, אפילו שבת ביי די שמונה עשרה קלאפן זיך די סלח לנו, כ'ווייס נישט אפילו וואס זיי זאגן, ס'איז אין רוטין אז מ'קלאפט זיך קלאפט מען זיך, ער מאכט נישט קיין ברכה לבטלה. יעצט למעשה ער זאגט גארנישט, אבער ער מאכט דעם שפיל. קינדער זענען זייער שנעל א מבין אויף די טאטעס. ווען א טאטע זאגט פאר א קינד ווען סער זאלסטו אזוי טון זאלסטו אזוי טון, דאס קינד זעהט זייער קלאר אז די טאטע פירט זיך נישט אזוי. בקיצור, די סייקאלעדזשיסטס און די סייקייטריסט האבן אויסגעטראפן א נייעם וועג אין חינוך, מען זאגט פארן קינד יו דו עז איי טעל יו נאט עז יו סי מי דו, דו זאלסט טון וואס איך זאג דיר, נישט וואס דו זעסט אז איך טו, ווייל איך טו טאקע נישט אזוי. דעמאלטס ווערט עס א געפאפטער חינוך און דאס קינד האט מער נישט קיין געפיל אינגאנצן צו קיין שום זאך וואס די עלטערן לערנען אים, און דאס איז א גרויסע פראבלעם יעצט. ס'שטייט ביי שאול המלך ווען ס'איז צו אים געקומען דער נביא שמואל און ער זאגט אים פארוואס האסטו נישט געטון וואס דער אייבערשטער האט געזאגט? זאגט ער איך האב יא געטון, בקיצור זאגט ער וואס הייסט האסט יא געטון? דער מדרש זאגט דער אייבערשטער זאגט מיר אז דו האסט געהארגעט טויזענטער מענטשן פאר גארנישט. יעצט שאול המלך זאגט פאר שמואל הנביא און איך פארשטיי מיך נישט מיט דיר, דו ביסט געקומען אין דעם ציווי פונעם אייבערשטן דו האסט געזאגט איך זאל הרג'נען אגג מיט דעם גאנצן פאלק עמלק, יעצט זאגט דער אייבישטער אז איך האב געהארגעט אומזינסט מענטשן? איז דער מדרש מסביר זייער פשוט, ווען דו וואלסט געפערטיגט דיין דזשאב איז יעדן מענטש וואס דו האסט געהארגעט איז געווען א ענין פון מחיית עמלק, אבער אזוי ווי דו האסט נישט געפערטיגט דיין דזשאב יען אשר חמל האסט רחמנות געהאט אויף די שעפס און דו האסט רחמנות געהאט זיי נישט צו הרג'נען. האסטו דאך נישט גענדיגט דעם דזשאב פון תמחה זכר עמלק. און וואס האסטו געהארגעט די אלע מענטשן פאר גארנישט? דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס דא שטייט, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט לאמיר צוקומען צו אונזער שמועס. אונז האמער אלע יארן אויפגעגעסן יעדן מענטש דאס בלוט, נישט קיין חילוק ווער עס איז געווען. טאמער איז ער נישט געווען פון די סיקריקן חברה האמער אים אויפגעגעסן דאס בלוט, אויפגעגעסן די יארן, מ'האט יעדן מרחק געווען, מ'האט יעדן ארויסגעווארפן, מ'האט געטון מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט. יעצט בשלמא אויב אונז האמער עס געמיינט ערנסט, און אונז האמער געפערטיגט דעם דזשאב, נו, האמער געטון דעם רצון השם, אזוי ווי שאול המלך האט געהארגעט אגג, ער האט אים נישט געהארגעט, אבער ער האט וואלט געדארפט הארגען, געטון דעם רצון השם, טאמער האט ער אבער נישט געענדיגט, איז יעדן מענטש וואס ער האט געהארגעט איז ער געווארן א רוצח, ער איז אראפ, לויטן מדרש, דער גרעסטער רוצח אין דער וועלט. און אלעס איז געווען ווייל דער אייבערשטער האט אים געהייסן, נאר ער האט נישט געענדיגט צו טון וואס מען האט אים געהייסן. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. אונז האמיר געהאט טענות אלע יאהרן אז מען גראבט טויטע. מען האט יעדן באליידיגט, מען האט יעדן מבזה געווען. כ'געדענק ס'איז געווען אמאהל א צייט מען האט געגראבן טויטע, ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען א כביש שש וואס מען האט געבויעט, און מען האט געטראפן אז ס'איז דא כוכין, האט מען גערופן אוודאי די עקספערטס אז מען זאל עס. ארויסנעמען. נו, האט זיך געטון א וועלטס מלחמה. איז געגאנגען הרב אלישיב און ער האט געזאגט א מורא'דיגע חכמה, אזוי ווי די טויטע זענען דאך אויפן בארג אויבן און אונטן איז דאך נישט דא קיינער, לאמיר גראבן א הייל אדורך דעם בארג און ממילא וועט מען נישט דארפן גראבן קיין טויטע. האבן די קריק די סיקריקן אנגעהויבן בית שלום דארטן וואו ס'איז געווען דעמאלטס בית שלום זיי האבן אנגעהויבן אים צו טשעפענען נאכגעלאפן אין די גאסן חופר מכות חופר מכות מ'האט יעדן געמאכט דעם טויט מ'האט נישט געקענט דארטן וואוינען אין ירושלים די סיקריקן זענען געווען רשעים נאר נאכדעם זענען זיי געקומען אויף אמעריקע אויכעט און אונז גיימיר זיי אראפנעמען פון די מעפ וואן ביי וואן אם ירצה השם. אבער איך וויל פרעגן, אויב עטץ אליינס גייטס און גראבטס יעצט טויטע, גייט דאך ענק דער אייבישטער יעצט שטראפן פאר די אלע ערליכע אידן וואס עטץ האטס מבזה געווען און וואס עטץ האטס געטרייבערט, איך מיין, ס'איז דאך ממש נישט צו פארשטיין, און דער אמת איז, מ'האט אייביג געוואוסט אז עטץ זענטס פאלש, ווייל פאר די גערער האט עטץ מורא געהאט, פאר די גערע חברה האט עטץ קיינמאל גארנישט געטון, גער האט געמעגט אראפלייגן כרמל מזרחי וויין אויפן טיש אלעס. יעצט איז די שאלה איז ווען א בחור אדער א יונגער פארגעסט שוין וואס דער אייבערשטער וועט אים באצאלן ווייל זיי האבן געטון די אלע זאכן וואס זיי האבן בא'עוול'ט מענטשן, לאמיר יעצט זאגן א בחור א יונגער ער איז אויפגעוואקסן אין סאטמאר, דער רבי האט אונז אלץ געגעבן די שיטה הקדושה ויואל משה. האט אונז אויסגעלערנט אז מ'מוז זיך מ'טאר נישט מתחבר זיין מיט רשעים און מ'דארף הלוא משנאיך השם אשנא די אלע פסוקים האט ער אונז געלערנט און אונז זעמיר זייער קלאר אין די שיטה יעצט עס גייט דורך אפאר יאר זאגט מען פאר דעם אינגל אזוי ביי די וועי ס'איז געווען איינער פון די דיינים וואס ער הייסט ר' שטערנבויך און שטערנבויך האט געזאגט מ'מעג גראבן טויטע וויאזוי מ'מעג די היתרים וואס שטערנבוך געט ענק היינט די זעלבע היתרים איז געווען שייך אלע יארן אויף וועם עטס האטס סתם מבזה געווען פאר גארנישט. די זעלבע היתרים ס'איז די זעלבע תורה ס'איז מרועה אחד ניתנו די בריסקער רב האט נאך מחדש געווען די אלע זאכן ס'איז דא א רמב"ם פונקטליך ווי גרויס די כוכין זענען דאס איז אלץ פארשריבן ס'איז דא א לאנגער חזון איש אויף דעם די זעלבע היתרים וואס זיי האבן גענוצט די אלע וואס האבן געגראבן אויסער דוד שמידל די זעלבע האט דוד שמידל גענוצט יעצט. אונז האמער געהאלטן אז ווער ס'גראבט איז א שייגעץ און אפיקורס און אין לו חלק לעולם הבא, ענד אלל אוו א סאדען איז שטערנבוך ארויס מיט א העצע און ער איז ארויס פון די עדה, און שטעל דיר פאר. האט אים צוריק געברענגט גיי זיץ ווייטער זיי א רב פון די עדה, וואס גיימער אונז פארענטפערן פאר די אלע אידן וואס מ'האמער זיי אלע יאהרן געטרייבערט, און וואס גיימער אונז פארענטפערן פון יעצט און ווייטער, וואו זעמער אונז, וואסערא שיטה האמער, ווער האט אונז געלערנט אזא תורה, וואס ווען ס'קומט צו מיר מעג איך, און מ'דארף זאגן פארן עולם, יו דו עז איי טעל יו, נאט עז יו סי מי דו, ווייל אונז זעהן מיר אז דוד שמידל גראבט אלע יארן, יעצט ווען איך בין געפארן דריי יאר צוריק ווען כ'האב געהערט אז ער גראבט, איינער אהרעלי יאקטער האט מיר דאס פארציילט, האב איך אים געזאגט אהרעלע איך בין דיין חבר אבער ביסט א ליגענער. ווייל דער אהרעלי יאקטער העלפט מיר שטארק צו אין בני ברק איינצוזעצן די אלע חזירים. האב איך אים געזאגט ביסט א ליגנער, זאגט ער קום אראפ, כ'האב געצאלט שפעזן דרייצן הונדערט דאלער אראפצופארן פלאס פיר טויזנט דאלער וואס עס קאסט דאס דארט זיין די שאר ירקות, און כ'האב געזען ווי מען גראבט טויטע, אהרן האט זיך פארשטעלט ווי א מיידל, ער געכאפט ווידיאו, זיי האבן געמיינט ס'איז א חילונית ווייל ער איז געגאנגען אנגעטון מיט קורצע קליידער, עטס פארשטייטס נישט וואס דא גייט פאר, איך האב עס אליין געזען. בין איך צוריק געקומען און כ'האב געהאט אויף מיין האטליין דוד שמידל גראבט טויטע עס איז געווען פאר יום כיפור האב איך געזאגט רבותי פארלאזט ענק נישט אויף די אכצען דאלער וואס מען געט פאר אתרא קדישא זיי גראבען טויטע. יעדער האט געלאכט דער משוגענער נחום יא איך בין משוגע? דוד שמידל האט יעצט ארויס געגעבן א בריוו אז ס'איז אמת זיין ארבייטער האבן געטוהן וואס מען טאר נישט. דאס הייסט ער וויל נישט נעמען דעם בלעים אויף זיך הייבט ער אן די ארבייטער האבן געטוהן כ'האב ענק שוין געזאגט. מען שיסט נישט א קויל אין סיביר אויב מאסקווע האט עס נישט באשטעלט. ער פארדרייט יעצט א קאפ, ער איז שוין מודה, און אזוי זעהן מיר אונז אויס. יעצט האב איך, איך בין אינגאנצן, איך ווייס נישט וויאזוי עס צו אנאליזירן. בחורים פרעגן מיך, קינדער פרעגן מיך, איז די עדה החרדית א ערליכע ארגענעזעישן? איז דוד שמידל אויף וועם אונז האמיר געבויעט אלע יארן געווען א ערליכער מענטש? האט ער געטון אלעס וואס מען מעג טון על פי תורה? וואס זאל איך יעצט ענטפערן פאר די אלע קינדער? אזוי ווי אונז האבן נישט געפערטיגט דעם דזשאב, אזוי ווי שאול המלך האט נישט געפערטיגט דעם דזשאב, איז ער געבליבן א רוצח פון טויזנטער און טויזנטער מענטשן, נו, בלייבן דאך אונז יעצט אויך די זעלבע. וואס האבן מיר אונז פארקויפט אלע יארן, מען מעג דעם וויזשניצער רעבן דעם אמרי חיים, וויאזוי האבן זיי אים גערופן, חמור חמור חמור, יא שוין חמור. וויאזוי האבן זיי גערופן דעם בעלזער רב? אן אויסגעוועפטער צוויבל? יעדער האט דאך געהאט א נאמען, טשיבינער רב איז געווען אן אפיקורס, יעצט איך וויל פארשטיין פארוואס איז דוד שמידל א קלענערער אפיקורס ווי טשיבינער רב? וואס וואס האט טשיבינער רב געטוהן אז ער האט דיזערווט א טייטל אפיקורס און ער, דוד שמידל, האט געמעגט טוהן די זעלבע אלע זאכן? יעצט כ'האב נאר געוואלט צולייגן מענין לענין באותו ענין, ער זאגט א מורא'דיגע זאך, הערט וואס ער זאגט, זאליקא שטעלט זיך אויף און ער זאגט אז. זיי ווילן אויסרייסן דעם ענין פון שארית הנפש, מען גראבט די טויטע. זאליקא, דו פערד וואס דו ביסט, אונזער פראבלעם פון גראבן די טויטע האט עפעס צו טון מיט אויסרייסן שארית הנפש? ס'האט צו טון מיט בזיון המת, כ'האב שוין געמאכט א גאנצן שיעור אויף דעם. שאלה נאר צו דאס איז א דאורייתא צו א דרבנן, צו ס'איז יא דא פלייש צו נישט. אונז האמיר עפעס א פראבלעם אז דאס איז עוקר אמונה פון תחיית המתים צו פון שארית הנפש, וואס רעדסטו שטותים? אין בקעת דורא איז געווען?

הייבט ער אן צו שרייען אויף די אידן, יש לכם אלקי כאלו, עטס האט אזא באשעפער און עטס האט זיך געבוקט צום צלם, פוי אויף ענק! און חנניה מישאל ועזריה האבן נישט געקענט אויסהאלטן דאס וואס מען האט זיי אזוי געשפעט, און זיי זענען געשטארבן נבלעו ברוק. דאס זאגט די גמרא. ברענגט די גמרא דארט אין דעם זעלבן עמוד אין מסכת סנהדרין. ס'איז געווען די בני אפרים זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים ווייל זיי האבן געהאט אן אנדערן חשבון, שנולד יצחק אבער קץ הונדערט און ניינציג יאר, בקיצור, זיי האבן נישט געוואוסט פונעם חשבון פון רד"ו, און זענען ארויסגעגאנגען מיט כח, זיי האבן געוואוסט, יעצט גייען מיר אונז ארויס, און מען האט זיי אויסגעהארגעט, די מצריים האבן זיי אלע אויסגעהארגעט און זענען געבליבן אויסגעהארגעט. ברענגט די גמרא, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יחזקאל הנביא, זאג מיר נאר, וואס איז דאס וואס דו זעהסט דא אויף דער ערד? דאס איז איינע פון די הפטורות פון פסח. זאגט ער, איך זעה דא ביינער. זאגט ער, לייג אריין אין זיי הויט, לייג אריין אין זיי אדערן, און לעב זיי אויף תחיית המתים. יעצט, זיי האבן זיך נישט סתם געגעבן א הייב אויף תחיית המתים, ס'איז געווען צושפרייט זייערע ביינער איבעראל, און אמאל האט מען פון ביינער געמאכט כלים. ס'איז נישט געווען אזויפיל, לילי האט נאכנישט געלעבט דעמאלטס אז מ'האט געמאכט פעיפער קאפס, ערטענווער איז נאכנישט געווען, האט מען געמאכט כלים פון דעם. קיצור מ'האט אנגעהויבן צו מאכן כלים און ס'איז געווען א נחת. אינמיטן איז געשטאנען נבוכדנצר און האט זיך אנגעפילט א גלעזל וואסער, איז געקומען די כלי ס'האט אים געגעבן אזא זעץ אין מויל אז ס'איז געווען א שרעק צו קוקן. פרעגט ער חנניה מישאל ועזריה וואס איז דאס? זאגן זיי דאס איז מתים וואס זענען געשטארבן געשטארבן אסאך יארן פריער און שארית הנפש ס'איז דא א באשעפער סא זאליקא מיט דעם וואס מען האט געמאכט כלים איז ער פונקט אזוי נתאמת געווארן שארית הנפש פונקט אזוי ווי ווען מען וואלט נישט געמאכט סא נישט דאס איז אונזער פראבלעם וועגן שארית הנפש דו פערד וואס דו ביסט ביסט געזעסן ביי דיין טאטן אין וויינגארטן און ווייסט אפילו נישט וואס דער רבי האט אונז פארקויפט דער פראבלעם איז אז ס'איז דא א הלכה אין שלחן ערוך וועגן מאכן ניבול המת, און די זעלבע אויך אהרן איז געפארן אויף ארץ ישראל און ער שרייט אזוי נישט לאזן דא יונגלעך גיין אין מיליטער צו קעמפן, ער זאגט דארטן אין מיליטער מ'לערנט נישט קיין תורה, דאס איז די פראבלעם מ'לערנט נישט קיין תורה אין מיליטער, ווייסטו וואס מ'האט שוין געמאכט מ'זאל יא לערנען תורה, ס'איז שוין דא די וואס זיי לערנען תורה, די מזרחי'ס זיי גייען געהעריג אין מיליטער. וויאזוי זאגט דער רבי אין ויואל משה און ער'ט עס באטאונט אסאך מאל און איך וויל עס איבערזאגן, אפילו ווען די מדינת ישראל זאלן זיך נעמען האלטן תורה און מצוות, מען זאל זיך נעמען לערנען און דאווענען, מען זאל האלטן שיטת רבינו תם, זאל מען האלטן שבת און אנטוהן רבינו תם תפילין, מען זאל טוהן אלעס אויף דער וועלט מעגליך, עט די מדינה בלייבן א כפירה לעולם ועד ווייל זיי האבן. געהאט עובר געווען אויף די שלש שבועות, און אויף די שלש שבועות קומט זיך די גרעסטע עונשים, אז מ'איז עובר אויף די שלש שבועות, זאגט דער אייבערשטער, הריני מתיר את בשרכם, כצבאות וכאילות השדה, דאס איז וואס שלמה המלך זאגט אונז, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או באילות השדה. דאס דארף מען אונז וויסן, ווען אין מיליטער זאל מען לערנען אַכצן שעה א טאג, זענמיר אונז עובר אויף די שלש שבועות. אונז גייען מיר זיך שלאגן מיט אראבער, ס'איז שלא יעלו בחומה, שלא ימרדו באומות, ס'האט אלע זאכן פון די השבעתי אתכם וואס דער אייבערשטער לאזט נישט, און ס'האט גארנישט צו טוהן מיט תורה, כ'מיין צו זאגן אפילו ווען מיר זאלן זאגן מיר גיימער, מען גייט אפ, מען גייט געבן אכטונג אז ס'זאל זיין אלעס על פי תורה. און ווער שמועסט נאך, למעשה ווערט מען קאליע, מ'האט צו טוהן מיט די ביליגסטע עלעמענטן, מיט גוים, מיט פרייע. און נאכדעם איז דא מיידלעך אינוואלווד, און אין די אדער הענד איז די זעלבע זאך טאמער גייט מען מיט מיידלעך אין מיליטער, א מיידל זאל גיין אזוי ווי איך זאג ענק אייביג, ווען א מענטש האגט א בחור, א בחור האגט א בחור איז ער סתם א חזיר א מנוול, קען ווערן צו א קישוי אבר, קען צוקומען צו הוצאת זרע לבטלה און אזוי ווייטער, ווען א מאן האגט א מיידל איז עס א קריזיס. לאו שיש בו כרת דזשאסט פאר די האגינג און פאר די אנכאפן און פאר הנאה האבן. ווען א בחור גייט אין מיליטער איז א שאלה פון די דריי שבועות, קען זיין אין אמעריקע אין מיליטער איז נישט שייך די דריי שבועות, כווייס נישט קען זיין א יא, לאידך גיסא טאמער אבער גייט דער בחור אין מיליטער אין ארץ ישראל האט ער דעם פראבלעם, פלאס סקומט נאך צו תוספות לתוספות ביטול תורה. זנות און אזוי ווייטער. ווען א מיידל גייט אין מיליטער איסור יחוד איז אן איסור תורה. כאטשיג ס'איז דא א שייגעץ א מנוול וועבערמאן וואס האט דעקלערירט עמטליך אין קאורט אז יחוד איז אויסגעטראכט ביי לעצטיגע רבנים. אבער ניין. ווען א מיידל איז זיך מייחד מיט א בחור איז עס א איסור יחוד. יחוד איז מן התורה אסור אפילו עס איז נאך נישט צוגעקומען צו נגיעות. כל שכן נאך אז ס'קומט צו צו נגיעות, מיט דעם איז הארבער אז מ'נעמט מיידלעך אין מיליטער. ווייל א בחור מיט א בחור איז נישט שייך קיין ייחוד, אבער מיט א מיידל איז שייך. פלאס קומט נאך צו ביי מיידל אויך דער ענין פון די שלש שבועות. און אויך א פרוי טאר נישט האבן א כלי זיין, סאו האו אר יו גאנא אווערקאם דעט? קומט אן דער אהרן און ער זאגט אזוי, דער בחור וועט נישט קענען לערנען אין מיליטער, דאס איז דיין פראבלעם? הייסט דער בחור האלט עניוועי נישט ביי לערנען, מ'שיקט דאך אזאלכע וואס זיי ווילן נישט לערנען. נאכדעם האבן זיי געמאכט אז דער ראש ישיבה וועט מחליט זיין ווער ס'זאל גיין אין מיליטער, כאפסט וואס דא גייט זיין? דער שוואכער בחור נעבעך וואס מ'דארף אים געבן א בוסט אין א ישיבה, וואס די ישיבה, זאגט דער חזון איש, איז אזוי ווי א שפיטאל, ס'דארף אויפלעבן א בחור, מיט דעם וועט זיך דער ראש ישיבה נישט וועלן פלאגן, אים וועט ער זאגן ליסן, דו גיי אין מיליטער, ס'וועט פאר דיר זיין גוט, שוין. סאו יעצט צוריק קומען דא צו אונז. וואס ענטפערן מיר אונז די אלע יארן? וואס אונז האמער גע'רודפ'ט ערליכע אידן ווייל דאס איז געווען די אמונה אז דאס איז די וויכטיגסטע זאך, דאס האט אונז די רבי אהערגעשטעלט, אז דאס איז אמונה באלקי עולם, דאס איז די דרייצן אני מאמין'ס, און יעצט האט מען שטערנבוך אריינגענומען צוריק אין די עדה, און ער איז די גרעסטער פוסק דארט, די גרעסטע תלמיד חכם, וואס זאג מיר אונז יעצט פאר אונזערע קינדער, וואס איז געשען? דאס איז קלאר אז דער אייבישטער האט זיך נישט געטוישט און די תורה האט זיך נישט געטוישט, נו וויאזוי איז שטערנבוך אריינגעקומען? ווייל אהרן איז אים געגאנגען מסביר זיין אז ער זאל אריינגיין, אהרן האט אים געזאגט, מען האט אויף מיר אויך געווארפן פאשקווילן אלע יארן און איך בין רב פון קרית יואל, פייפטס אייך אויס, גייטס צוריק. און ער כאפט נישט אז ער האט גערעדט מיט א איד וואס ער הייסט אהרן טייטלבוים. וואס דער אהרן טייטלבוים איז מחלל שם שמים און ער זיצט אין ערכאות פאר אפאר טאלער, אויף דעם איז אהרן טייטלבוים אים געווען גוט מייעץ צו זיין ער זאל צוריק קומען. יעצט לאידך גיסא, לאמיר זאגן ער קומט ווען נישט צוריק, מען האט שוין געשטעלט קאנדידאטן ווער ס'עט זיין ירושלים, ווער ס'עט זיין דער ראב"ד אדער גאב"ד, שטאט צענק, יעצט איך וויל פארשטיין וואס איך קען נישט אויספיגערן. דוד שמידל האט געהערט צו די עדה ביז יעצט און מען האט געגראבן טויטע אלע יאהרן, וויאזוי פארענטפערסטו יעצט דאס? האו אר ווי גאנע דזשאסטיפיי וואס איז דא פארגעגאנגען אלע יאהרן? וויאזוי האמיר דאס אונז צו דזשאסטיפיי? וואס איז געשעהן מיט אונזערע אמונה טהורה? וואס איז געשעהן מיט דעם וואס מען האט אלץ געזאגט אונזער רבי האט אונז געלערנט דעם דרך האמת, אונז האמיר אלץ יעדן רב אוועקגעמאכט, היינט בעט מען זיך צוריק צו משה שטערנבוך? ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך, יעצט זענען זיי שוין מודה אז ס'איז געווען טרייפע פלייש אויכעט. די סיקריקן חברה וואס ווילן יעצט אונטערברעכן די עדה שרייען ס'איז אמת געווען, ס'איז געווען טרייפע פלייש, מ'האט עס פארשוויגן, מ'האט געוויסט אז דאס איז געלט. סאו וואס זאגן מיר אונז יעצט פאר אונזערע קינדער? אויף וועלכן כיוון גייט מען? וואס איז שלעכט מיט מזרחי? מזרחי האט אויך געטון די זעלבע, זיי האבן געהאלטן מ'מעג גראבן טויטע אלע יארן, מיט וואס איז די עדה אנדערש ווי מזרחי? מזרחי געבט אונז טרייפע פלייש און די עדה געבט אונז טרייפע פלייש, מזרחי געבט אונז כרמל מזרחי וויין און די עדה געבט אונז זייער וויין. אבער וואס איז יעצט שלעכט מיט די אלע? יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, נישט חלילה וואס איך זאג אז ס'איז נישט שלעכט מיט מזרחי, אונז דארף מיר ארויסווארפן די עדה החרדית, שלאגן כפרות מיט זיי, און מען דארף מאכן א נייע געהעריגע עמטליכע בית דין, ס'איז אנבעליוועבל, אונז האמיר געלט אויף אלעם, אונז שיקט מען פאר די גאנצע וועלט געלט, און האמיר געלט צו שלאגן זיך מיט דעם מוסד און מיט דעם, אונז האמיר נישט קיין געלט זיך צו גרינדן אן אייגענעם בית דין וואס ס'גייט אויפן רבינ'ס דרך? זעמיר שוין אזוי אפגעפרעגט געווארן? האבן מיר אונז אזוי ווייט אריין געשטאכן א שפיז אין אונזער רבי'ן? די עדה החרדית האט זיך געגרינדעט בערך מיט אכציג ניינציג יאר צוריק, ס'געווען א ספרדישע ארגענעזעישן, די אשכנזים האבן עס אפגעקויפט, ווייל רבי יוסף חיים זאנענפעלד מיט אנדערע צדיקים האבן געזען אז מען מוז האבן א כח זיך צו שלאגן, דעמאלטס איז געווען מפאי, מפאם, אצל, לחי, וואס די ווילסט איז געווען, אגודה מיט גימל על גימל, אלעס איז געווען. האט מען געמאכט דעמאלטס געוויסע תקנות, און פון די תקנות האט מען זיך נישט אוועקגעריקט, און ס'איז געקומען דער תולדות אהרן האט מיטגעהאלטן מיט די חברה, און דושינסקי האט מיטגעהאלטן, הרב דושינסקי איז געווען דער גרויסער קנאי, פלוצלינג זענען זיי אלע געווארן לינקע, זיי וואקן אוועק פון אונז, אויב אזוי דארף מען אונז עפענען א קליינעם בית דין, און דער בית דין וועט אונז געבן דעם ריכטיגן וועג וויאזוי צו גיין, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז געשען, ס'איז שוין נישט צו פארשטיין. מען האט גענומען דעם לינקסטן פונעם לינקסטן שטערנבוך וואס ער איז מתיר אלע עבירות שבתורה, און מען זאגט אים יא, דו גייסט ווייטער פירן אונזער ארגענעזעישן, נו וואס איז ער שוין יעצט יא באגלייבט? יעצט וויל איך ענק פרעגן, וואס איז געווען די מעשה מיטן טרייפן פלייש, איז שטערנבוך ארויס קעגן די פלייש? ער האט ארויסגעגעבן בריוו, שפעטער האט מען אים געסטראשעט האט ער עס צוריקגעצויגן, נו אז ער גייט אויף רעכטס און ער האט מורא פאר די סיקריקים, נו און אז ער גייט יעצט אויף לינקס האט ער אויך מורא פאר די סיקריקים. נו וועלכן וועג קען מען דא גיין? ניין רבותי עס איז נישט אין דער ארדענונג אונז דארף מיר שלאגן כפרות מיט די גאנצע עדה החרדית אין די זעלבע צייט מיט איצעלע פימפ'ס התאחדות הרבנים און צושטעלן א קליינעם בית דין. איינער זאגט מיר, איך האב דאך יעדן טאג מקווה דזשאב, זאגט מיר איינער, נע ביסט געווען א גרויסער בטלן ווייל ווען דו שלאגסט דיך נישט מיט יעדן וואלט מען דיך גענומען צו די ארגענעזעישן צו יענע, זאג איך אים דו נאר דו, איך האב דאך געוואלט גרינדן די ארגענעזעישן אז די OU זאל ספאנסערן פינף פראצענט פון זייערע רווחים פאר מקווה'ס ווייל איך האב געזען דעם חרבן. נאכדעם האבן זיי מיך געפרעגט צו איך וויל אריינקומען, זאג איך ניין, איך וויל עטס זאלטס נעמען מענטשן. כ'האב געזאגט דעם רב, איך וויל דיך פרעגן, איך וואלט געגאנגען איינשטיין ווערן א משגיח ביי דיר פאר פלייש? זאגט ער מסתם נישט. זאג איך נו פארוואס זאל איך פאר א מקווה יא ווערן? איך טראסט ענק נישט, איך האלט נאר יעצט איז גארנישט דא, לאמיר כאטש מאכן עפעס תקנות, לאמיר מאכן אז כלה וואקום איז מותר, לאמיר מאכן עפעס תקנות, לאמיר מאכן אז ס'מוז זיין א משגיח זאל קומען כאטש איינמאל א חודש באקוקן א מקווה, כאטש האבן א מענטש וועם מען לאזט איבער דא, ס'איז דאך גארנישט געווען. אין איין מקווה בין איך געווען איז געווען ביידע לעכער צוגעשטאפט די דברי חיים ס'דא צוויי בורות די דברי חיים האט געזאגט מען זאל עפענען לרגע און יענער איד האט פארשטאנען אז דער העלמעצער האט אים געזאגט זאלן ביידע זיין הערמעטיש צוגעמאכט און ס'איז פערצן פיפצן יאר נישט געווען קיין השקה קיין השקה אלעס געווען בני נדה און סוף האט זיך די קהילה אינגאנצן צו צוברעקלט און ווייל עס נישט דא קיין כשרע קינדער צו צופאלט אלעס און אזוי גייט יעדע זאך. האב איך דעמאלטס געשריגן, איך וויל נישט זיין אויף אן ארגענעזעישן, ארגענעזעישנס בייגט זיך, ס'דא יעצט די גרויסע ארגענעזעישן וואס זיי מאכן מקוואות, דער ביסטריצקי פון יו עס עי, ווער איז זיין משגיח? איך וויי, איך האב אים אנגעקאלט, איך האב נישט געזאגט ווער איך בין, זאגט ער איך האב א גוטן ארקיטעקט, איך אליין פארשטיי צו מקוואות, פרעג איך אים ביסט א רב? האסט סמיכה אויף מקוואות? זאגט ער ניין, איינמאל האב איך געזען אין קאליפארניע ווי מ'האט געגאסן א מקווה פאר זיי, און דער משגיח איז נישט דארט געווען. איך האב נישט פארשטאנען וויאזוי, האט מען מיר מסביר געווען. מען האט גערופן א גרויסן משגיח וואס ער קען מקוואות, און דער איז א פארנומענער מענטש, ער האט א כולל, איז א ראש הכולל, ער האט א דזשאב. עניוועי, די זעלבע דא אויכעט, אונז האמער באמת זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, מען רעדט דא פון מענטשן וואס האבן בוגד געווען אין אונזער רעבין, אונזער שיטה, און אין אלעם. נו אויב אזוי דארף ער דאך נישט צאלן געלט פאר די עדה החרדית גרויס געלט פאר פלייש, די אגודה האט פאר אסאך ביליגער פלייש, געקומען דער טוביה חטא זונטאג מאנטאג, ער געט זיך א טו אן דעם טילעפ, און ער איז געווארן א רעבע, א צדיק הדור. נישט געקענט אין אנטווערפן האט מען נישט געקענט צושטעלן א טילעפ? ער קען אזוי זיין ירושלימער רב ווי איך קען דרייוון די קווין מערי שיף? וואס איז מיט אים? קומט אזא מענטש וואס ער איז ממש א גארנישט מיט נישט, פארשטייט נישט צו קיין רבנות צו גארנישט, און לאזט זיך פון די סיקריקן חברה. ס'איז אנבעליוועבל. און אונז זאל מיר אים טראסטן אויף פלייש? אונז זאל מיר אים טראסטן אויף אלע הכשרים וואס איז דא? פארוואס? ווייל ער האט זוכה געווען אז מ'האט אים אריינגענומען אין די עדה החרדית, איז דאך א ליצנות, די גאנצע זאך איז דאך א איין שטיק ליצנות, און טוביה חטא טאנצט אזוי און אזוי, מ'קען נישט צוקומען און מ'קען יא צוקומען, ווער? וואס? ווען? יעצט, אונז האמיר זיך אויסגעטוהן נאקעט און געבלוטיגט פאר מוסדות דושינסקי, אונז האמיר זיך אויסגעטוהן נאקעט און געבלוטיגט פאר תולדות אהרן, מ'האמיר נישט גענומען. דעם עלטערן זון, ווייל מ'האמיר געטענה'ט ער איז נישט גענוג קיין קנאי, קוק וואס דוד'ל האט אונז אנגעדרייט, דער דוד'ל איז דאך ארגער פונעם עלטערן, דער עלטערער ברודער וואלט עס נישט, וואס איז יעצט געשען? זיי לאכן אונז אין פנים, חיי עולם האט אנגעהויבן צו באקומען געלט פון די מדינה, האבן זיך אויסגעלאכט פון סאטמאר, סאו איך וויל פרעגן דעם עולם, פארוואס האמער נישט קיין שיטה? פארוואס זעמער אונז אזא פעיליער? וואס אונזער רבי האט אונז נישט געלערנט דעם הייליגן אמת'ן שיטה אין דער תורה הקדושה? וואי אר ווי סאטש פעיליערס? פארוואס? העהעהע. פשוט. יו דערסט זיי זאגן דו עז איי טעל יו נאט עז יו סי מי דו. אז סאטמאר גייט אין גראבן טויטע, זיי ווייסן אז דוד שמידל גראבט טויטע, און דער שטערן פון מאנרא בעקט אים, דער הייזעריגער מיילעך שטערן, און זיי טוען כל דבר אסור אונטערן טיש און זיי נעמען געלט אויף אנדערע נעמען, איך הער אז תולדות נעמט געלט אויף אויף זוויל, סא בקיצור איז קיינער איז נישט דא איין עושה טוב אין גם אחד. ממילא לאכט יעדער, איז געווארן די גאנצע שיטה א דזשאוק, ס'איז געווען א מאני מעיקינג ביזנעס, און יעצט אזוי ווי ביי די מדינה מאכט מען מער געלט, לאכט מען זיך אויס פון אונזערע פאר טאלער. דאס הייסט א חינוך, א טאטע האט געלערנט א קינד זאל לערנען און דאווענען און אנטון תפילין און האלטן שבת, און ער האט אים געגעבן געלט, די מינוט ער הערט אים אויף צו געבן געלט, זאגט דער זון, נאו מאני נאו האני. דאס א חינוך? און וועגן דעם זעמער אונז דורכגעפאלן. אונז זעמער דורכגעפאלן ווייל אונז האמיר ארומגעפאפט און דער עולם האט אנגעהויבן צו כאפן אונז זעמער בלאפערס. יעצט וואס גייען מיר דאס טון צו פאררעכטן? גארנישט, מען מוז בויען א קלייניקייט, א מקדש מעט, פאר אונזער הייליגן רבינ'ס שיטה. דאס איז וואס כ'האב אייביג געטענה'ט, ס'איז געווען די תנאים, ס'איז געווען די אמוראים, יעדער האט געהאט זיינע זאכן, רב תנא ופליג, סתם אזוי אן אמורא קען זיך נישט קריגן אויף א תנא, יעדער האט געהאט זיינע זאכן, און דאס איז די שענסטע זאך וואס עס איז דא פאר קיום התורה, אויב נישט וועט זיך אויפשטעלן איינער אין ניינטין סיקסטי טו און ער וועט זיך וועלן קריגן מיט א תנא. ער פארשטייט בעסער חס ושלום. און דאס איז וואס איך טענה די זעלבע מיטן גאנצן דרך הבעל שם האט געדארפט מאכן די ערשטע תלמידי בעל שם נאכדעם האט זיך אויסגעלאזט די גדולי תלמידים און נאך תלמידי תלמידים און אזוי ווייטער ווייל ווען נישט איז דוד'ל סקווערער איז די זעלבע גרויסע צדיק ווי דער בעל שם קומט אויס אז דער מאטעלע טשערנאבלער האט געברענט אידן. ער האט אויך געווען דזשעלעס אז טאמער א איד האט געמאכט אן עקסטערע מנין און ממילא האב איך שוין לאנג צוריק געזאגט מ'דארף מאכן א ליין ביז ווארלד וואר טו. זענען געווען די תחתונים פון די רעבעס פון חסידים. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די שקצים, אדער אפשר נאך אביסל פריער אויכעט, איך ווייס נישט, באט ווי העוו טו מעיק עי ליין, ווי העוו טו דרא עי ליין, האמיר זיך מוסר נפש געווען פאר די עדה החרדית אלע יארן, מ'האמיר געהאלפן דעם תולדות אהרן רעבן, געהאלפן דושינסקי, ר' ישראל זופניק האט געגעבן פאר דושינסקי די אלע מוסדות פארוואס? ווייל ער האט געוויסט דער רב דושינסקי איז געווען דער גרויסער פלאם פייער, היינט קוק וואס איז געווארן פון דושינסקי, דושינסקי לאכט פון אונז. יעצט די גאנצע עדה החרדית איז א פאליטישע צאמשטעל, ווען ס'איז געקומען מ'זאל נעמען ישראל משה דושינסקי אז ער זאל זיין ירושלימער רב האט דער עולם נישט געוואלט, ער איז נישט געווען די גרעסטע תלמיד חכם, ס'איז געווען אסאך גרעסערע תלמידי חכמים. האט דושינסקי געטענה'ט, ווייל איך בין אזא גרויסע פראצענט אז טאמער מ'וועט אים נישט נעמען און מוז זיך מאכן אליין. האט מען מורא געהאט. נאכדעם איז געקומען איינער, מאיר סיראטא, ער איז פון די מתמידימ'ניקעס, און מ'האט אים נישט געוואלט נעמען צו די עדה, איז אבער א גרויסער ידען, ער קען אסאך לערנען, און ער קען אסאך תשובה ספרים. האבן די מתמידים געטענה'ט, ווען מען זיך מאכן אליינס האט מען אים, באלד וועט קומען איין רב קוק'ס אן אייניקל וואס וועט האלטן די זעלבע שיטה פון רב קוק און ער זאגן ליסן אונז נעמער אזויפיל פון די עדה און טאמער צו צו נישט אריינעמען דעמאלטס וועט מען זיך מאכן אליינס. ס'איז א דזשאוק, ס'איז געווארן פאליטיקס, ס'נישט דא קיין שום ריזען מען זאל מער האבן קיין טראסט אין די עדה החרדית און אין די אלע וואס האבן אונז צוגעהאלפן, זיי האבן אונז אלע בעטרעיד, זיי האבן אונז אלע דורכגעווארפן. תּולדות אַהרן האָט דאָרטן אַ פּאָר דירות, זאָל מען יאָ גראָבן די טויטע. און נאָך אַ זאַך, תּולדות אַהרן, וווּ ביסטו געווען ביז יעצט, האָט דאָך יעצט אויך געגראָבן ביז יעצט די טויטע? ס'איז דאָך אַ לצנות. און איך האָב דיר שוין געזאָגט, דײַן טאַטע איז שולדיק פֿאַר דעם אַלעם, און דאָס איז צו באַצאָלן פֿאַר דײַן טאַטן. דײַן טאַטע האָט געוווּסט, מע גיט אין ירושלים טרײפֿע פֿלייש. ער איז געקומען אויף אַמעריקע צום רעבן, ער איז געווען אַ תּלמיד, ער האָט געדאַרפֿט אַרײַנגיין מיט מסירת-נפֿש. מען צושפארן די ישיבה וואלאזשינער ישיבה, אין די ליטא האט מען געוואלט אז מען זאל לערנען נאך א שפראך, צו רוסיש צו פויליש, איז געגאנגען ר' חיים עוזר און צוגעשפארט די ישיבה, האט געזאגט איך געב נישט דעם אייבערשטן קיין עצות, טאר נישט טאר מען נישט, דער סוף איז געווען אז ווען נישט דאס וואס ער שפארט צו די ישיבות און די ס'האט זיך צושפרייט די תורה ארום אין רוסלאנד און אין איבעראל. וואלט נישט געבליבן קיין זכר נאך די צווייטע וועלט מלחמה פון אידן בני תורה, געב נישט דעם אייבערשטן קיין עצה, ס'איז יענעמאל ווען די גאנצע תורה האט געהאנגען אויף פיר ראשונים זענען געפארן מיט א שיף פאר געלט פאר הכנסת כלה, און די שיף האט איינגעזינקען און זיי האבן זיך אלע געטראפן מיט א שטיקל האלץ, האבן זיי געשווימען צו אן אנדערן אינזל און די האבן אונז געהאלטן אונזער גאנצע תורה ווען נישט וואלט היינט חלילה נישט געווען קיין תורה ביי אידן. סא אונז געבן נישט דעם אייבערשטן קיין עצות. סא דיין טאטע האט מורא געהאט אז סאטמאר וועט אויפהערן צו שיקן געלט? ווען ער נעמט געלט פון מדינת ישראל פאר חינוך טוט ער א גרעסערע מצוה ווי ער לאזט דאס טרייפענע פלייש זיין פארקויפט אין ירושלים. און קוק וואס איז געשען, זיין זון צוואנציג דרייסיג יאר שפעטער פייפט אויך אן די עדה החרדית אבער פאר נישט א גוד קאז. דיין טאטע וואלט עס אנגעפיפן פאר א גוד קאז און דו וואלסט אנגעפיפן נישט פאר א גוד קאז. יעצט לאמיר זיך נעמען צו בעלז. וואס איז געשען מיט בעלז? בעלזער רב האט געזאגט איך וויל כשר פלייש דעמאלטס האט זיך אויסגעבראכן די מלחמה געגאנגען מ'האט עים גערוידעפט מ'האט גערוידעפט אזא שיינע קהילה בעלזער רב לאכט פון ענק מ'האט ארויסגעגעבן אויף אים בריוו אלרייט דאס האט ער געטוהן אן עוולה ער האט פוער פיו געווען קעגן דעם סאטמאר רב אבער איך קען אים פארשטיין פארוואס מ'האט אים גערוידעפט פאר גארנישט הער וואס דא טוט זיך ס'דא א איד ווי בעלזער רב ער בויעט אויף כבוד בית בעלזא בויעט אויף א בעלזע דיינאסטיע. קומט אן דא איינער דער גאלד און ער איז גאר משה טעראריסט שיטה און זיי גייען אומברענגען בעלז, ווער ביסטו זאלסט אונטערברענגען בעלז? פארוואס זאל ער גיין צו די בחירות וואס האסטו נישט אונטערגעברענגט באיאן? פארוואס נישט גיין אונטערברענגען גער ווייל פאר גער האסטו מורא? וואס? זיי האקן דיר אויס די ציין? דער גרעסטער באם צווישן אונז אלע? ער איז געווארן גאר ער גייט אונטערברענגען בעלז. יעצט וויל איך פארשטיין. אויב די עדה איז גארנישט בעסער פון בעלז, וואס האבן אונז געוואלט פון בעלז? דארפן דאך אונז איבערבעטן בעלז. דער בעלזער רב האט גערעדט וואס מען האט נישט געטארט, ס'איז אמת, אבער ער האט עס געטון פאר ווייטאג, מען האט אים סתם גערוידעפט על לא דבר. איך בין דעמאלטס אויפגעוואקסן. פרעג איך איינעם פארוואס רוידעפט מען בעלזער רב, זאגט ער מיר איך וועל דיר זאגן פארוואס, די עדה ווייסט ער איז א געלונגענער מענטש, ער האט א נאמען אונטער זיך, און זיי ווייסן אז ער גייט ווערן ירושלימ'ער רב, און די קנאים ווילן דאס נישט. דערווייל ער ברויך נישט זיין ירושלימ'ער רב, ווייל עטס פארקויפטס נבילות וטריפות עניוועי, סאיז היינט נישט קיין גרויסער כבוד צו האבן צו טון מיט די עדה, און ער איז ירושלימער, נאר נישט ביי די עדה, ער איז ביי בעלז ירושלימער רב. סאו וואס זענען די אלע יארן האט מען אים געמעגט רודף'ן? די זעלבע איז דא מיט מיין מלחמה אויך, די עדה כ'האב זיי געזאגט אז סאיז דא א שוויץ באד וואס מען זינדיגט דארט און מען טוט כל דבר אסור, מען איז נאך געקומען דעמאלטס פארציילן אז סאיז דא אויבן קליינע מקוואות וואס מען האט אמאל גענוצט פאר פרויען, היינט נוצט מען עס פאר נכים. צאל צוואנציג צו דרייסיג שקל קענסטו זיצן דארט א שעה. ס'איז נישט געווען נאך אויף די וועלט נאך אזא פלאץ ווי מ'האט געטון כל דבר אסור ווי אין די מקוואות. ווייל צוויי האבן עס באצאלט און ס'איז געזעסן דארטן א שעה. און דאס אלעס האט מען צוגעלאזט. און אז איך בין געקומען דארטן מוחה זיין קומט צו צו מיר דער פון דושינסקי, ער הייסט דאווידאוויטש, ראובן חיים צו חיים ראובן, אוי אונז קען מיר הרג'נען. אוי כ'האב נישט געוואוסט אז עטס קענטס הרג'נען. כ'האב געמיינט עטס זענטס ערליכע אידן. זענט איר רוצחים הייסט? גענומען א מענטש און אים גערוידעפט פאר גארנישט, און דאס וואס זיי האבן דא גערוידעפט אין אמעריקע די ישראל הגר המצרית איז אויך געווען אנגעדרייט פון ירושלים, ס'איז געווען אנגעדרייט פון זיי, סאו כ'וויל פרעגן יעצט אז עטס טוטס ארגער ווי איך טו, איך האב א האטליין וואס איך לערן כאטש דעם עולם די דרך השם, עטס גראבטס טויטע, עטס הארגעטס מענטשן, עטס פארקויפטס נבילות וטריפות אונטערן נאמען כשר, עטס האטס א שוויץ באד. רעכט מיך צו רודף'ן יעצט וועט ער דאך באצאלן פאר דעם אלעם, אזוי זאגט דער מדרש, דער אייבערשטער זאגט פאר שאול המלך און דו ביסט א רוצח, האסט געהרגעט טויזענטער מענטשען, זאגט ער, ס'הייסט איך האב דאס געטוהן ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט, נא נא נא, ווען דו טוהסט נישט וואלסטו עס געטוהן ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט, האסט רחמנות געהאט אויף די שעף? איך בין געפארן מאכן א מקווה אויף מיינע שפעזן, איך האב קיינמאל נישט גענומען גארנישט פון תולדות אהרן, איך האב קיינמאל נישט גענומען פון קיינעם, איך האב געוואלט מאכן דארט א מקווה, זאג איך פאר תולדות אהרן, איך האב א שטעקן, מ'האט אראפגעגראבן צוויי. פלארס אונטער דר'ערד, ס'איז דא דא א קוואל. האבן זיי געברענגט ארכעלאגן ס'איז נישט דא. פיין. די סוף איז געווען אינמיטן גיסן, האט אנגעהויבן ארויפצוקומען וואסער כלחוך השור. מ'האט געמוזט אריינגיסן עפעס אכט אדער צען גאנצע לאסט מאשינען פון סעמענט, יעדע איינע איז צען קוב מעטער, און מ'זאל אנפילן די לעכער ס'זאל נישט ארויסקומען די וואסער. ווען דו פאלגסט מיך וואלסטו געהאט א קוואל. ס'האט דאך נישט געפאלגט. נאכדעם בין איך געגאנגען, זיי האבן געוואלט מאכן מיט לעכער, ווייל עס זאל נישט הייסן קיין כלי וועט מען גיסן די מקווה מיט לעכער, און מען האט עס געוואלט גיסן אויף א שטאק, עס וואלט געליעקט, איז געווען דארטן דער רב וואס ער קען אסאך שאלות און תשובות, איך מיין ער לעבט שוין נישט, ער איז געווען דער וואס איז געקומען פון פאנדענבאנד, בקיצור און איך האב אים געזאגט מען קען נישט, קיצור האט ער געזאגט טאקע מען קען נישט, ער האט גערעדט מיט א מענטש וואס ער קען דעם פראקטיק, איז געקומען דער שישה סדרי משנה, דער שישה. און ער האט געזאגט פאר דעם מענטש וואס האט געמאכט דעם דיזיין, ער איז א תולדות אהרן יונגערמאן, ער קען מאכן שיינע פיקטשערס אויף א קאמפיוטער, אייזענבערג הייסט ער, אדער אייזענבאך, כ'דענק נישט, האט ער געזאגט זאלסט נישט מער נוצן נחומ'ן, ווייל די עדה האט באפוילן זאלסט נישט האבן מיט אים צו טון, ווייל איך האב דאך געהאט צו טון מיט זייער שוויץ. זאגט ער מיר, איך פייף זיך אויס, שטילערהייט וועל איך דיך יא נוצן, אפישעלי, וועל איך זאגן אז איך נוץ דיך נישט. איך וועל פרעגן תולדות אהרן איך האב זיך צוקריגט מיט די עדה יעצט ווען נישט דער אינגערמאן אייזענבערג צו אייזענבאך פאלגט מיך אלעס וואלסט געהאט א צובראכענע מקווה מיט א פסל'ע מקווה. אלעס ווייל די עדה האט דיר געהייסן. הייסט דיר איז כדאי צו האבן פסל'ע זאכן צובראכענע זאכן אלעס ווייל דו זאלסט פאלגן די עדה און יעצט ווייזט זיך אויס אז די עדה לאכט גאר פון דיר. ווען דו האסט זיי געדארפט האבן האבן זיי דיר נישט געוואלט מטריח זיין גארנישט, כאטשיג מען קען טרעפן היתרים על פי הלכה. סאו בקיצור איך וויל, איך זאג נאכאמאל איך האלט נישט אז טאמער די אלע זאכן מעג מען נוצן די היתרים, און בפרט נאך מען האט געוויסט א בית החיים, נאר וואס איך זאג סתם אזוי, שטערנבוך שרייט להלכה איז עס מותר, יעצט א פסול'ע מקווה וואלט קיינמאל נישט מותר געווען להלכה. און דאס איז וואס אונז מוז מער זיך אויסלערנען, אונז האבן נישט קיין גוטע פריינט, ווען ס'קומט צום דאלער איז יעדער זיין בעסטער פרענד, און קיינער נישט בעסער, סאטמאר איז דען בעסער? סאטמאר האט מתיר געווען סקול דיסטריקט זאל מתיר געווען אלע עבירות, דער באן לויפט ארום, דער מייסד פון שחיטה מהדרת. ער איז א מייסד פון א שחיטה, וויפיל מהודרת ס'איז דאס האב מיר ערשט געוואויר געווארן, אונז ווייסט מ'האט גע'שחט'ן טרייף פונעם מאסקאווע דאק, אונז ווייסט מיר מ'נידלט די בהמות כדי די בלוט זאל נישט ארויסגיין ס'זאל זיין שיין רויט, און דאס איז א שאלה פון דם ווייל די זאלץ נעמט עס נישט ארויס, יא אונז ווייסט מיר וועגן דעם שטיין זאלץ וואס ער נוצט. ס'קען מיר אלע לצנות וואס ער טוט נאר, ער האט א מזל ער האט זיך אריינגארבעט אז ער הייסט גאר די שחיטה מהדרת, אין מיעל מארט איז די טרייפעס און ער נעמט ביי מיעל מארט, ער מאכט נאר אפאר פראצענט פאר זיך אין די טאש לאט ער עס לויפן, און דאס איז א געפערליכער אומגליק וואס דא גייט פאר. יעצט צו מאכן א סך הכל, אין די עדה החרדית זיצט א רב וואס ער איז גוט פאר א רעפארם רב און אפשר פאר דעם אויך נישט, איך מיין אז א רעפארם גיט אויכעט אפ כבוד פאר די טויטע וואס מען האט באגראבן, ער איז מתיר אלע עבירות שבתורה, און ביז יעצט איז געווען דוד שמידל פון די עדה אויך דער זעלבער לאו לייף. און דאס האמיר אונז סופארטעט אלע יארן, און ווען איך האב געשריגן רבותי וועקטס ענק אויף, האט מען ארויף געלייגט א חרם אויף מיר, זייער פיין. איך האב געשריבן א געשריגן דעמאלטס אז אין די עדה החרדית קומט פאר ס'איז דא א שוויץ באד וואס מ'מאכט משכב זכר, מ'הרג'ט אפ יונגע קינדער פאר גארנישט. איז די עדה איז אויך געווען פארמישט אז איצעלע פימפ זאל ארויסקומען מיט א בריוו און נישט סתם אזוי נאר מיך אוועקצומאכן אלע מיינע מקוואות זענען פסול אלעס פארוואס ווייל זיי האבן זיך געוואלט דעקן זייער שוויץ באד און ישראל האגער המצרי האט געוואלט דעקן זיין טאטנס פסולע מקווה ר' מאטעלעס פסולע מקווה פון אלע יארן דאס איז דא געווען.
און יעדער האט עס געקויפט פאר גוט געלט, נחום ראזנבערג דער שייגעץ נעמען ניבול פה. יעצט וואס העט עטס זאגן צו די עדה, זיי זענען דאך ארגער פון מיר, זיי לאכן שוין היינט פון אונז, אונז האמיר זיי געגעבן געלט אלע יארן, און זענען בוגד אין אלעם וואס די רבי האט אונז געלערנט פאר יסודות אמונה. איך זאג נאכאמאל, מען דארף מאכן אן אייגענע עדה חרדית, אפאר וואוילע אידן זיך צוזאמקומען, און זען אלעס זאל זיין ווי עס דארף צו זיין. נאר גיי הייב אן, פארשטייסט? יעצט האט ר' אהרן'ס א חסיד האט אריין געגעבן געלט פאר א מקווה אין ירושלים, און דאס איז אויכעט אונטער די עדה, סא בקיצור, ס'איז געקניפט און געבינדן די שייגעץ שטיק. יעצט איז געווען אזוי, ר' אהרן האט מכבד געווען דעם. הרב וואזנער אז ער זאל זיין מסדר קידושין ביי זיין אייניקל'ס חתונה, און ער האט שוין געהאט באקומען סיי פון דעם זייט מחותן סיי פון יענעם די איינלאדענונג און ער האט עס אנגענומען. צוויי טעג שפעטער האט אהרן מיט אים געוואלט ווייפן די פלארס, ער האט געוואלט ער זאל קומען ווען ער עפענט די מיידל סקול, האט ער געזאגט ער קומט בשום אופן נישט, מען האט געהאקט און געשלאגן, ער קומט בשום אופן נישט, פארוואס האט ער געזאגט אזוי? מסדר קידושין איז זייער פיין, אבער צו זיינע פאליטיק, ער בויעט א סקול, ער שלאגט זיך מיטן ברודער, דער בויעט אהער, דער אהין, ער וויל נישט זיין פארמישט, געטון זייער א פיינע זאך, נאר קודם האב איך נישט געוויסט אז מען בויעט א מיידל סקול דאס איז פאליטיק, איך האב געמיינט אז דאס איז יסודות הדת, יעצט ווער מיר געוואויר אז דאס איז גאר פאליטיק, אקעי. נאכדעם, יעצט, ער כאפט נישט אז אלע זיינע קינדער מיט אייניקלעך גייען פארלירן די פאסטענעס ביי די ארוינים. אפילו מ'עט זיי נישט ארויסווארפן, מ'עט זיי שוין נישט פרעגן, מ'עט זיי אנטוהן צרות, מיט אלעם. וואס ביסטו געווארן יעצט אזא פרומער אז דו גייסט ארויס, דו גייסט דיך נישט מישן, ווי זענט עטס געווען אלע יארן אז די רבנים זאלן אראפלייגן די פיס אז די חברה, אהרן מיט זלמן לייב זאלן גיין צו א בית דין? בפרט נאך אין בני ברק זענען די זאלוינים אריין צו בגץ. דאס איז unheard of אזא פארברעך. ס'איז זייער זייער ביטער די מצב, איך זאג אייך באמת דער מצב איז ביטער איום ונורא. יעצט וואס וועט מען זאגן? אלע פסקים וואס רב וואזנער האט געגעבן ביז יעצט איז געווען נישט כשר וועגן דעם? סאטמאר האט אים א נאמען געגעבן די ארונים דער פוסק הדור, יעצט גייען זיי עס צונעמען פון אים, יעצט גייט ווערן דער פוסק הדור רב שטערנבוך. ביז אהרן פארטראגט זיך מיט אים גוט ביז מארגן, וואטש ווען ס'איז מארגן גייט ער זיך צוקריגן מיט אים. סאו וואו איז די תורה? וואו איז דין תורה? וואו איז די אלע זאכן וואס א איד איז מחיוב צו גיין ווען ער האט א סכסוך מיט יענעם? א טאג נאכדעם וואס משה רבינו קומט אראפ פון הימל וואס איז געווען ויאמר ה' סלחתי כדבריך האט ער זיך געזעצט וישב משה לשפוט את העם, דאס איז דאך די וויכטיגסטע זאך. דין תורות מיט די אלע זאכן. ס'איז נישט צום גלייבן וואס איז געווארן פון אונז, און די פאליטיקס וואס ס'גייט פאר, און ביי די ליטווישע ווי מ'הארגעט זיך ארום, דער אוירבאך מיט שטיינעמאן, מ'געגעבן ארויס יעצט א בריוו אז שטיינעמאן האט גע'אסר'ט אז מ'טאר נישט, ביידע שטיינעמאן מיט רב קניבסקי, אז מ'טאר נישט ליינען אוירבאך'ס צייטונג, טעלעס, ס'איז לייצען! איינער אסר'ט דעם אנדערן ביז ס'וועט קומען אז דער עולם וועט אינגאנצן זיך חלילה אוועקרוקן פון די תורה הקדושה. מיט זה ס'איז ממש א דזשאוק אלעס. און קיינער וויל זיך נישט בארעכענען, זענען רבנים זיי קענען ראטעווען די תורה און וואו מ'קען שטויסן זיי אריין אין די תורה נאך און נאך. נאכדעם איז דא אזאלעכע וואס זיי האבן גע ארויסגענומען פון מיין דרשה אז איך זאג אז שטערנבוך איז גערעכט. עטס כאפטס נישט, איך זאג דעס נישט. איך זאג נאר אז ביז יעצט האט דוד שמידל געטון די זעלבע פארברעך. נישט אז שטערנבוך איז גערעכט, שטערנבוך איז נישט גערעכט, און זיי האבן געוויס א בית החיים, מען דארף זיי קנס'ענען, און מען דארף פארלירן געלט, און ווען עטס פירטס ענק על פי תורה וואלטן געווען אפאר גבירים וואס וואלטן ענק אויסגעלייזט, נאר עטס האלטס ענק נישט ביים פירן על פי תורה. שוין, דאס איז געווען אביסל א שיעור וואס ס'גייט פאר, און מען דארף וויסן אז אונז זעמער אין בענקראפסי, די רבי איז אין בענקראפסי, דער דברי יואל, ער איז נישט יעצט געווארן אין בענקרעפסי, ער איז געווארן אין בענקרעפסי ווען דער סיגעטער האט זיך ארויפגעזעצט אויף זיין פלאץ און קיין שום ערנסטער מענטש האט נישט געקענט זאגן קיין ווארט, דער משה רצייך איז געווען זיין גארד, און דו האסט נישט געקענט טון גארנישט, ער האט עוקר געווען יעדע זאך וואס דער רבי האט מיט אונז געלערנט. יעצט צוריק צו אונזער זאך, שטערנבוך איז א גאון עולם, ס'נישט דא וואס צו רעדן, בוט ס'איז געווען גרעסערע גאונים פון אים, ס'איז געווען רב קוק איז געווען א גרויסער גאון, ס'איז געווען גרויסע גאונים, פון דעסטוועגן דאך האבן מיר אונז נישט געגעסן פון זייער הכשר, מיר האבן נישט געהאלטן פון זייער פאלעסי. און יעצט קומט זיך אן א מעשה, ווייל ער איז א גאון מוז מען אים פאלגן? ניין, ער איז א גאון עולם, ס'וועט זיך זיין שווער זיך צו קריגן מיט אים, אבער ס'איז דא אסאך גרעסערע גאונים אין הדור וואס האמיר זיך געקריגט מיט זיי האמיר עס אוועקגעמאכט. שטערנבוך איז נישט גערעכט, ער טאר נישט געבן קיין היתר, עס איז געווען תנאי לאחר המעשה, ער האט נישט געטארט לאזן אז מ'זאל דארט קויפן, אז ער איז געוואויר געווארן אז מ'האט געקויפט און מ'גראבט טויטע האט מען עס געדארפט אפשטעלן, מ'האט נישט געדארפט אריינלייגן אזויפיל געלט. און אפילו ער איז דער גרויסער גאון, ער קען נישט עוקר זיין די תורה. נאר די איינציגע פראבלעם וואס אונז האמער איז אז מען פירט די רבנים שולל, און דוד שמידל האט אויך די זעלבע געטון, סאו וואס דארף איך אויסנעמען דעם כעס נאר אויף שטערנבוך? מען דארף אויסנעמען דעם כעס אויף יעדן. און געווענטליך די אלע ירידות וואס כלל ישראל האט געהאט איז געווען פון גרויסע גדולים, פון גרויסע גאוני ארץ, ס'איז געווען אן אהרן חארינער, היינט האמער אן אהרן טייטלבוים. ס'איז געווען א קאט שאץ, ער קען זייער אסאך לערנען, ער קען גאנץ כתבי אר"י אויסווענדיג, קען שטערנבוך זיין דער וואס אין אונזער דור האט ער אונז אראפגעברענגט, כאטשיג ער איז א גאון עולם, דאזענט מין עניטינג, ער האט אראפגעברענגט דאס אידישקייט. געווען תלמידים פון ר' מאיר האבן געקענט מטהר זיין א שרץ בק"ן טעמים כאטשיג אין תורה שטייט ס'איז א שרץ און ס'איז טמא. ס'איז מיר זייער זייער אנגעווייטיגט וואס דא איז געשען. און ווער ווייסט ווי דאס וועט נאך ליעדן, וואט דיס איז גאנא ליעד טו, הו נאוס? וויאזוי טוט מען נאך אויסרייסן די תורה, אז טרייפות מעג מען עסן, און טויטע מעג מען גראבן, און וואס טאר מען שוין נישט? אה, מען טאר נישט פארן אום שבת וואו מען זעהט ווייל מען וועט ווארפן שטיינער. שוין, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי שיעור צוגעלייגט. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פקודי, שבת חזק, כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז זייער קורץ, מ'קען נישט אזויפיל רעדן וויפיל מ'דארף, ס'איז דא דריי בעיסיק זאכן, וואס אונז גיימער אריינלייגן יעצט גרויסע כוחות אז ס'זאל נישט געשען. די ערשטע זאך איז, עז טיים גאוס ביי, מענטשן רעדן אז די דארמעטאריס פון די בחורים זענען געהעריג פול מיט זנות. ס'איז דא תמימות'דיגע בחורים וואס די טאטע שיקט, ס'קומט דארטן אן אויפגעקלערטער בחור, ער קריכט זיי אריין אין בעט אינמיטן די נאכט, און זיי קענען נישט פטור ווערן. מיט יארן צוריק האבן זיי פשוט מורא געהאט צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט ווייל מ'וואלט עס ארויסגעווארפן. היינט גייען זיי צו צו די הנהלה. און די הנהלה מאכט א חשבון ווער דאס איז. איז דאס איינער וואס זיין טאטע איז אויך איינגעשטעלט אין די ישיבה, צו א מענטש וואס ער געט געלט האב איך דאך פאר אים מורא, האב איך דעם בחור אין דר'ערד, און טאמער נישט, הייבט מען אן צו הענדלען די סיטועשאן. כ'וויל זאגן יעדן טאטן און יעדע מאמע, דו שיקסט א זוהן אין א דארמעטארי, שיקסט אים אין א לייבן גרוב. ס'בעסער ער זאל גיין ארבעטן ביי די פופצן יאר, און ער זאל יעדע נאכט צו דיר אהיימקומען, ווי ער זאל גיין אין א ישיבה. איך זאג עס. נישט ווייל כ'האב נישט ליב צו לערנען, און נישט ווייל כ'בין נישט מעריך דעם ערך פון תורה, נאר די אנפארטשענעט סיטשועישאן איז אז ס'קומען לעצטנס אריין אזויפיל קאמפלעינטס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. כ'האב גערעדט פון איינעם, האט מען געמיינט ס'משה נחום זיגלמאן, ס'גארנישט ער, ס'גאר אן אנדערער. ס'איז גאר ארי פארקאש פון בעלז, און אלע זיינע ברידער זענען חזירים, און יעצט קומט שוין אריין נאך קאלס און נאך קאלס און נאך קאלס. א בעלזער איד קאלט מיך אפ, דו שייגעץ, דו רשע, דאס אלעס איז ליגענט, פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער ווייל איך האב געלערנט אין חיפה, דאס געבט ארויס די בעסטע תלמידים, זאג איך אים זיכער, דער וואס איז ערליך געבט עס ארויס די בעסטע תלמידים, און ווער ס'איז נישט ערליך געבט עס ארויס די ארגסטע תלמידים, ס'איז דאך זה לעומת זה, ס'הייסט דו פרעגסט א מעשה לסתור. איך זאג אז דער בחור שרייט מען האט אים נעבעך געטוהן כל דבר אסור און ער איז געגאנגען צום משגיח און דער משגיח ווייסט עס, פרידמאן איז דער משגיח ער זאגט ער אלעס און אלל אוו א סאדען ווייל חיפה געבט ארויס די בעסטע בחורים וועגן דעם איז וואס גייען די קאטשקעס בארפיסיג ס'איז א מעשה לסתור הערטס אויף מיט די משוגענע וועגן לאמיר ווערן ריעליסטיש ווייל אנדערש העט עס נישט ארבעטן די צווייטע וויל איך זאגן מען דארף רעדן וואס ס'טוט זיך אפ נעבעך ביי די מיידלעך, בעליוו מי איך אליינס ווען כ'האב געעפנט דעם האטליין האב איך דאך נישט געוויסט בכלל פון די אלע פראבלעמען אזוי ווייט, נאר עז טיים ווענט אן זענען ארויס געקומען מענטשן, וואס איך האב קיינמאל נישט געוויסט אז ביי די מיידלעך טוט זיך אפ די זעלבע חזיריי ווי ביי די בחורים, די זעלבע חאזעריי! און קיינער טוט גארנישט. כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך אז א רב האט מיר געזאגט, זיין ווייב איז פון די הנהלה, און ס'איז געווען אן אסיפה אין איינע פון די גרעסטע מיידל סקולס אין ווילימסבורג, און מ'האט א טיטשער רופט זיך אן, געווען די טיטשערס, ס'איז געווען די מנהלים, רופט זיך אן א טיטשער, אז איך האלט מען דארף אנהייבן צו רעדן מיידלעך טשעפענען מיט מיידלעך. זאגט דער מנהל, נו זיכער, איך האלט דאך שוין אלץ אזוי, איך זאג דאך ענק אייביג, מ'דארף לערנען בין אדם לחבירו. זאגט די טיטשער, פארגעס די נארישקייט, איך רעד פון טאטש און סעקשועלי אביוזד, און אזא באמבע, איר הערט, מען איז שטיל געווען אויף צען מינוט, למעשה ווען דאס וואלט געשען דריי יאר צוריק וואלט מען די טיטשער ארויסגעווארפן, מען וואלט איר געלייגט אין חרם, זי וואלט געהאט פונקט אזוי נישט וואו צו דאווענען פונקט ווי איך, כ'ווייס נישט צו די חרם איז תופס אויף א ווייבער שול אויכעט, אבער על כל פנים זי וואלט געווען אראפגעקוקט. ס'האט געדוירט צען מינוט. נאך דעם גיט זיך א רוף אן אן אנדער טיטשער, יא מיינע סטודענטס זענען אויכעט געטאטשט, כמעט יעדער איז געטאטשט, איין חזרת, א חזיר'טע, טאטשט יעדן. יעצט, איך האב געזאגט פאריגע וואך אז ס'האט געדוירט א שעה די אסיפה, דער רב האט מיך אפגעקאלט דו ביסט א ליגענער, איך בין איך בין מוחה דו ביסט א שקרן, זאג איך אים רב לעבן דו האסט עס מיר פארציילט, זאגט ער ניין, איך האב דיר געזאגט ס'האט געדוירט צוויי און א האלב שעה און דו האסט געזאגט א שעה, סאו רבותי איך נעם א דיסקלעימער, איך קען דאך נעמען א דיסקלעימער, ניין? רבותי ס'האט געדוירט צוויי און א האלב שעה די אסיפה, און מ'איז ארויסגעקומען א יעדע טיטשער האט קאמפלעינט אז די מיידלעך זאגן זענען געטאטשט, זיי שפילן דאקטער, זיי שפילן האספיטעל, ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר. און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא וואס דאס ווערט אנגערופן מ'גייט אוועק אויף שבתון'ס, יעצט איך בין א גרויסער חסיד פון שבתון'ס, איך זאג אייך באמת איך האלט, איך האב נאך געזאגט צוואנציג יאר צוריק אז מ'דארף גיין מיט די קינדער שבתון אין ארץ ישראל, איז אזוי פארט מען אויף מירון, מען פארט אין אפאר דערפער, מען פארט דארטן ווי דער שומרי אמונים רבי זיצט, אין מגדל, ביי מגדל איז ביים ים, ער זיצט און עסט דארט אגאנצן טאג זיינע העלט פוד, זיינע ניסן, זיינע שטותים, און פארן עולם רעדט ער איין אז ער איז קודש, עניוועי, יעצט גלייבט עטץ שוין אויכעט אז ס'איז אמת, אמאל האט מען געשריגן איך בין אן אפיקורס, היינט גלייבט עטץ שוין אז ס'איז אמת, פארוואס? ווייל ער האט ענק דאבל קראסט מיטן גראבן די טויט, עניוועי, למעשה. איך האלט אז מען דארף פארן מיט קינדער, ס'איז זייער וויכטיג, נאר וואס? ס'מוז זיין א ספעציעלע השגחה אויף דעם אלעם, ס'איז א וואלד, גייט ארויס פרייטאג צונאכטס, מ'איז אין וואלד, ס'הייבט זיך אן די טאטשעריי, מען דארף רעדן מיט די קינדער אביסל תורה און יראת שמים, ס'איז נישט נאר סתם אן אוטינג, איך האב גערעדט פאר צוויי וואכן צוריק אז מען פארט אוועק אין האטעל, אז מ'איז מחלל שבת, מען האלט מיך אין איין קאלן, רבי נחום, ס'איז נאך ארגער ווי איר מיינט, פאר אייך האט עס פארציילט איינער אלל אווער. ס'איז דאָ יונגעלײַט װאָס זענען מחלל שבת ס'האַרט זײ גאָרנישט איך געדענק אַ מאָל ר' נתן יוסף האָט מיר גערעדט װעגן סענדסטריט, שוין געװען נאָכדעם װאָס ער איז שוין געװען אױס מנהל, האָט אים אײנער געפֿרעגט, נו, זעסטו דאָך, איך מײן, די װעלט האַלט אָן, אַפֿילו איר זענט אױס מנהל, זאָגט ער, זאָלסט װיסן, דער ס'האָט געלערנט אין סענדסטריט און ער האָט געקענט דעם רבין, פֿלעגן מיר אים נאָך זען פֿרײַטיק, פֿרײַטיק פֿלעגט ער, נעבעך, קומען אין מקװה, זיך שלעפּן אַראָפּ אין די מקװה אױף בעדפֿאָרד קאָרנער ראָס. מ'פלעגט ווארטן ווען דער צדיק איז אריין, און ער האט זיך מקדש און מטהר געווען, און ער איז ארויסגעקומען האט מען געזען די הייליגע צורה, זאגט ר' נתן יוסף זאלסט וויסן ווער ס'האט נאך געלערנט אין סענדז סטריט דער גלייבט נאך אין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, די אנדערע איז שוין א פראבלעם, האב איך אים דעמאלטס אנגעקוקט, אה ער רעדט פאר דזשעלעסי, מ'האט אים ארויסגעווארפן זאגט ער אזוי. היינט בין איך קאנווינסט ער איז גערעכט. ס'איז דא היינט הונדערטער און הונדערטער חסידישע אינגעלייט, סאטמאר צו וויזשניץ וואטעווער איט איז, זיי גייען מיט א שטריימל שבת, זיי קומען אהיים, זיי מאכן קידוש, זיי שיקן די קינדער אין חדר, און די מיידלעך אין א מיידל סקול, זענען מחלל שבת בפרהסיא. האט מיר יעצט געזאגט איינער, א אינגערמאן, ער האט געזאגט זייער פשוט, ער האט געזאגט, ר' נחום איר זאלט וויסן אז איך האלט, אז מען דארף צוריק נעמען די געלט פון די תלמוד תורה און פון די ישיבה, מען האט געצאלט שכר לימוד, זיי האבן אונז גארנישט געלערנט, זיי האבן אונז נישט געלערנט אפילו די יסודות וואס דאס איז א שבת, מען האט געוויסט יעדן זיבעטן טאג ס'איז שבת, מען טוט זיך אן א שטריימל און מען גייט אין שול, זיי האבן אונז אפילו נישט געלערנט וואס א שבת איז, זאגט ער, איך האב צענדליגע חברים וואס זענען מחלל שבת און זיי ווייסן אפילו נישט אז זיי טוען אן עוולה. זאגט ער געבענטשט זאלט איר זיין, איר האט אונז געלערנט אין די פאר יאר אויפן האטליין פיל פיל פיל מער וויפיל מען האט אונז געלערנט אין די ישיבה די אלע יארן, איר האט אונז געלערנט פון שבת, צו געבן כ'האב געזאגט סיריעס וועגן שבת, איר האט אונז געלערנט וועגן נישט טון די אלע אנדערע זאכן. די עבירות, זאגט ער ביי אונז, אונז גייען מיר ארויס קאפלס, ער האט נעבעך געשריגן דעמאלטס ווען זיי גייען ארויס קאפלס, און זיי האבן זיך געגעט פון איין בילדינג אליינס אין ווילימסבורג דריי קאפלס, אבער די ווייבער האבן געטענהט אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט אז מ'טאר נישט וואוינען מיטאנאנדער, ווייל ביי אונז איז דאך צניעות אז מ'טאר נישט רעדן פון דעם, מיינט די ווייבל, כ'טאר נישט באטרעען מיין האזבענד, איך בין אין לאוו מיט אים, איך זיץ מיט אים אגאנצן טאג, ער ברענגט מיר פרנסה, און איך שלאף מיט אים ביינאכט, וויל איך אים נישט באטרעען. אבער מילא כ'וועל טשיטן אמאל, ס'איז נישט געפערליך. אזוי איז געווען דער מדובר ביי די אינגעלייט, זיי האבן נישט געוואוסט, דעי דזשאסט דיד נאט נאו, ס'איז איסורי כריתות צו געבן א האג און א קיש פאר א פרעמדע, איז עס איסורי כריתות, ס'א לאו שיש בו כרת, זאגט מיר איינער, אונז האמיר געוואוסט ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט אן אופען ענד מערידזש, וואס מיינט אזוי, אויב איך בין מקפיד דו זאלסט נישט טאטשן מיין ווייב, טאר איך זי נישט טאטשן, אבער אויב אונז זעמער אינאיינעם און איך טאטש דיין ווייב און דו טאטשט מיין ווייב, העי, ווי אלל אגרי אן איט, ליטל דיד ווי נאו מען רעדט דא פון די גרעסטע עבירות אין די תורה, אויסער דעם איז זי אסור על בעלה, זי טאר מער נישט אהיים גיין מיט אים, פרט נאך אין די האטעלן, וואס געשעהט איז אז מען טוישט זיך און דער גייט אריין אין יענעמס בעדרום און צוויי מענטשן האבן עס געזעהן איז דא עדים. אפילו ער קומט נישט עדות זאגן פאר בית דין, זי איז אסור על בעלה אן קיין שום מחלוקת. און נאך א זאך, צו דער מאן האט עס אמאל געזען צו נישט, צו זי איז מחויב צו זאגן דעם מאן, אויף דעם וועל מען שוין אריינגיין. אבער טאמער דער מאן זעט ווי זי איז זיך מייחד מיט יענעם, ווערט זי אסור על בעלה. און איך פארשטיי בכלל נישט, די חזיריי איז אזוי גרויס אז ס'איז אן אופען ענד מערידזש? דעטס וואט איטס אלל אבאוט? ס'האט שוין א נאמען און מ'מעג עס טון? און וואס געשעט אז זי האט א. קינד מיט דיר? דו ווייסט וועמענס בעיבי ס'איז? אבער דער יענער יונגערמאן וואס איך זאג אים, זאגט ער, יא, אבער א פרוי ווערט נישט שוואנגער פון צוויי מענטשן. אבער וועיט א מינוט, זי גייט נאר אופען ענד מערידזש ווען זי איז שוין פרעגנענט? זי גייט דאך די גאנצע צייט, סא וואנעט ווייסטו ווער ס'האט קאנטריביוטעד די זרע אז דאס קינד זאל געבוירן ווערן? דאס איז דאך אזוי פארצווייגט און אזוי אינוואלווד, אפילו ווען א פנויה. גייט אין מקווה, זאגט די גמרא, וויבאלד כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, איז האט זי א דין ווי א געהעריגע נידה, און ווער ס'וואוינט מיט איר איז עובר אויף כריתות, כריתות מדברי סופרים, און איר זאלט וויסן, כרת מדברי סופרים איז ערגער, הארבער ווי מן התורה, ווייל מן התורה האט געדארפט זיין עדים, ס'האט געדארפט זיין התראה, מדברי סופרים האט נישט גארנישט אויסגעפעלט, אז דו טוסט א איסור כריתות, האט דיך דער אייבערשטער צוגענומען. און די אלע זאכן וואס זיי נישט געוויסט, זיי קלאפן זיך יעצט דעם קאפ, זיי זיצן און זיי קאלן מיך די גאנצע צייט, ווער פאר א גוט יאר האט פארקרומט אונזער חינוך אז מען זאל נישט רעדן די אלע זאכן מיט בחורים און מיט מיידלעך, ווי קען זיין אז פרומע מיידלעך פון א היימישע חינוך זאלן פארן אין האטעל מחליפין נשותיהם, יעצט זאגט מיר יענער אזוי, איך בין דאך ליידער פארכאפט אין די קלאב, זאגט ער אזוי. וואוינען מיט יענעמס ווייב עט נישט יעדער מסכים זיין, אבער חיבוק ונישוק, האגען און קישען, זאגט ער, מ'זיצט מיר אלע אין איין סווימינג פול אין שבת, זי זיצט אויף יענעמס שויס, דער זיצט אויף יענעמס שויס, און דאס אלעס איז אפילו נאך נישט געקומען צו א פוינט אז די רבנים זאלן אנהייבן צו רעדן פון דעם, ווען מ'זאל רעדן דערפון, עטס ווייסט ווען? איך על ענק זאגן ווען, ווען האט אונזער הייליגער רבי גערעדט פון ביי יאר? יום כיפור ביינאכט, אבער ס'איז נאר יום כיפור איינמאל א יאר, מען דארף יעדן שבת, שטאטס פארלערנען פרק און זאגן די גרויסע שיינע געדאנקען אז אין ארץ ישראל גראבט מען טויטע, שמידל פידל מיטן בידל, דארף מען זאגן רבותי אנצורירן א אישה נידה איז די ארגסטע עבירה וואס ס'איז דא, און נישט נאר ווען מען וואוינט מיט איר נאר דאס אנרירן. גמרא זאגט ווען איינער געבט מיד ליד און ער איז מכוון ליהנות בו איז אפילו גדול כמשה רבינו לא ינקה רע לא ינקה מדינה של גיהנום משה רבינו האט נישט געהאט קיין גאראנטי אז טאמער ער האט זיך מייחד געווען מיט א פרוי אז ער וואלט נישט געזינדיגט ווייל קיינער האט נישט דעם גאראנטי און משה רבינו האט נישט געהאט קיין גאראנטי אז ער וועט זיין א בן עולם הבא ווען ער גייט ווען צו צו א פרוי וואס זי געפעלט אים ווען און ער געבט איר א טאטש אין די הענט א הענד שעיק. און ער האט הנאה פון איר, וואלט ער געגאנגען אין גיהנום כאטשיג ער האט גענומען די תורה פון בארג סיני האט עס אונז געגעבן. די אלע עניני קדושה דארף מען נישט רעדן, און דאס איז אונזער חורבן, סאו אונז דארף מען אנהייבן צו רעדן מיט די מיידלעך, די הנהלה ברעכט זיך יעצט דעם קאפ וויאזוי גיי איך אנהייבן צו רעדן מיט די מיידלעך, איך וועל אנהייבן צו רעדן מיט די מיידלעך און דער עולם מיך ארויסווארפן, ניין, זיך נאר ארויסווארפן ווילאנג דו האסט זיך געשלאגן מיט נחום ראזענבערג, איינמאל אז נחום ראזענבערג האט דיר געוויזן אז דו ביסט א לאו לייף און דו האסט נישט געטון דיין תפקיד, עט זיך יעדער צושטעלן מיט אים, קיינער עט אים נישט יעצט אוועקווארפן, מען דארף רעדן מיט די מיידלעך אז מען טאר זיך נישט טאטשן אויף די באהאלטענע פלעצער, און איך האב ענק שוין געזאגט מען טאר אפילו נישט האבן איין מיידל זאל זיך ארויפזעצן אויף די צווייטע מיידל, הגם ס'איז נישט שייך ביי איר קיין קישוי אבר מיט די אלע זאכן, אבער שמואל, אבוה דשמואל האט נישט געלאזט זיינע צוויי טעכטער זאלן שלאפן אין איין בעט ווייל ער האט געזאגט רש"י איז מסביר נישט ווייל ער האט מורא געהאט אז זי ווערט אסור פאר א כהן. נאר ווייל ער האט מורא געהאט זי עט אנהייבן צו פילן די טעמפטעישאן וואס דאס הייסט האגן אן אנדערן, און עווענטשעלי עט אויסקומען אז זי עט וועלן האגן א בחור, און די אלע זאכן איז ביי אונז שוין אינגאנצן א מותר לכתחילה, איך מיין איך רעד שוין נישט ביי חתונות זעהט מען ווי מענער האגן זיך און קישן זיך, מחותנים האגן זיך און קישן זיך, ס'איז זייער אגלי, דער מחותן האגט דעם בחור, דעם חתן, סאו רבותי אונז מוז מיר אנהייבן צו ארבעטן אסאך מער. ערנסטער און שנעלער ווי איך האב געמיינט. די לעסט און די ליסט טינג האב איך סוספעקטעט אז אין מיידל סקול טוט זיך די זעלבע חזיריי ווי אין שיעור ד'. און די טיטשערס זעען עס און זיי קענען גארנישט זאגן ווייל די הנהלה האט נאכנישט מאשר געווען אז מ'מעג רעדן פון דעם סאבדזשעקט. און די הנהלה ברעכט זיך יעצט קאפ וויאזוי הייב איך אן צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט. כ'האב דאך קיינמאל נישט גערעדט פון דעם סאבדזשעקט וויאזוי אויב אלל אוו א סאדען בין איך אראפגעפאלן פון די לבנה און אלל אוו א סאדען אריינקומען סאטמארע סקול מ'עט זיך נעמען רעדן פראנצויזיש. קיינער קען נישט די שפראך. דאס איז די ערשטע זאך וואס מ'דארף זייער שטארק אריינלייגן כוחות יעצט אויף מיידלעך וואס איך ווער געוואויר, און נאכדעם אויף בחורים. און נאכדעם דארף מען רעדן וועגן אינגעלייט. ס'איז געווארן א שרעק, די אינגעלייט פארציילן מיר, זיי שעמען זיך נישט צו פארציילן, זיי זאגן איך בין אן אונס, איך בין א שוגג, מ'האט אונז קיינמאל נישט געלערנט. מען האט אונז באגנב'עט פון קאפ ביז פיס דעם שכר לימוד, און מען האט אונז גארנישט געלערנט פאר דעם, און מען דארף זיך אנהייבן אויסצולערנען, די רבנים דארפן אנהייבן אנערקענען די מצב הדור, יעצט לעבן מיר אין א נייע סאסייעטי, ס'איז נישט מער די קליינע דערפעלעך אינדערהיים ווי מען האט געקענט קאנטראלן די קינדער, און דו האסט געוואוסט פונקטליך וואו זיי גייען וואו זיי קומען, ס'איז דארט אויך געווען שווער, און ס'איז דארט אויך געווען וועלדער מיט פעלדער. אבער קען זיין דעמאלטס האט מען נישט געדארפט זיין אזוי אפן, היינט מוז מען זיין עז עקספליסיט עז איט קאוד בי, און איך האלט אז מען דארף מאכן שיעורים פאר אינגעלייט, די שיעורים וואס איך זאג בקיצור וועגן הלכות נידה, וואס איך זאג וועגן נישט טאטשן א צווייטע פרוי, וועגן נישט טאטשן א גויטע, די אלע שיעורים דארף מען אנהייבן צו לערנען געהעריג מיט אינגעלייט און אפילו מיט בחורים, די בחורים דארפן וויסן, בחורים ווערן ביטערליך פארכאפט, אין סקווער איז דא פרעגנענסיס ביי צוועלף יאר. דאס דאס מיידל איז א אישה נידה, און אויסער דעם דארף מען מסביר זיין על פי לאגיקה ס'האלט נישט אויס, ווייל דאס מיידל איז איר לעבן איז גערואונט, זי מוז אויפגעבן דאס קינד פאר אן אדאפשען, זי ווייסט נישט ווער ס'עט עס כאווען, קען זיין זי גייט האבן נאך א קינד און דעי קינד גייט חתונה האבן מיט יענעם קינד אויך, עס עט זיין א ישא אחותו מאימו, און דאס לעבן איז צושטערט, אלץ טראכט זי נאר וועגן דעם קינד וואס זי האט נישט, ווייל דער וואס זי האט האט זי דאך, יום כיפור טראכט מען פון עסן ווייל דו האסט עס נישט, א גאנצע וואך. און א גאנץ יאר טראכסטו נישט פון עסן, נאר אינאטערניש, און דו הרג'סט דיך אוועק ווייל דו האסט ערגעץ א קינד, דו ווייסט נישט וואו ער חאווערט זיך, אין וועלעכע געגנטן, און ביי וועלעכע קלייענטעל ער דרייט זיך. מען דארף אנהייבן צו רעדן פון דעם, דער איז נאו הידן סיקרעטס ענימאר. און נאכדעם דארף מען רעדן פון דראגס, ס'איז יעצט אויך דא אין לארענס, דארטן וואו ס'איז געווען די מעשה מיט דעם רב וואס כ'האב ארויפגעלייגט אין עמערדזשענסי, דער דעיוויד וויינבערגער. דארטן אין דעם זעלבן שטאט אין לארענץ איז יעצט געווען פֿיר בחורים, אזוי הייסט עס, כ'ווייס נישט פונקטליך, קען זיין אז ס'געווען פֿינף, כ'נעם א דיסקלעימער, כ'נעם פינף און א האלב דיסקלעימערס, און איינער האט זיך אויפגעדראגט, זיי האבן זיך אלע אפגעדראגט, אבער איינער האט זיך אווערדראגט, און ס'איז שוין געווען די לוויה, נעכטן. רבותי לעטס טעיק טינגס אין אווער הענדס ענד לעטס פעיס ריאליטי, מען קען מער נישט מיט די סאקמערע בלאף.

און נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס מען דארף רעדן און דאס איז די פערדע זאך, קודם מען דארף רעדן וואס עס גייט פאר אין די דארמיטאריס ביי די יונגלעך און נאכדעם אין די סקולס ביי די מיידלעך, און נאכדעם וואס גייט פאר מיט יונגעלייט וואס זיי רופן עס אן אופען ענד מערידזש, זיי האבן זייערע חבר'טעס, זייערע חברים'ס ווייבער. מען פארט אינאיינעם אויף שבתים, און נאכדעם דארף מען רעדן ס'קומט יעצט פירים, פירים, מען שיכור'ט, מען פארט ארויס מיט די ווענס, ברוך השם אסאך ישיבות לאזן שוין נישט די ווען, ר' אהרן לאזט נאך יא די ווען, פארשטייסט פארוואס? ווייל ער איז די העפי מאוזעס און זייניג, ער מעג טון וואס ער וויל. מען דארף וויסן, דו לאזט דיינע קינדער גיין אויף די ווענס אויף די מאובילס, מיר האבן שוין סאך מאל פארציילט בחורים זיי מאכן צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער, די ישיבה באקומט צען, ס'איבריגע האבן זיי פאר דראגס פאר א גאנץ יאר. יעדער האט זיין אוטלעט, יעדער שיכור האט שוין זיין וועג ווי ער כאפט זיין טרינק דאלפן. און נאכדעם דארף מען וויסן, מ'גייט אנהייבן צו גיין פארשטעלט, יונגלעך וועלן אויסזען ווי מיידלעך, מיידלעך ווי יונגלעך, מ'עט רעיפן אפאר אידישע טעכטער, ווייל דער וואס ס'וויל רעיפן טוט זיך אן ווי א מיידל, מ'זאל נישט קיין מורא האבן פאר אים, און ער טרעפט זיך אין די האלוועי, דו מעגסט לאזן דיינע קינדער זאלן זיך פארשטעלן, דער איז נאטינג ראנג וויט דעט, באט שיק זיי נישט אין די פאבליק פראדזשעקטס, פאבליק האוזינג, און אז דו שיקסט זיי צו א שוואגער צו צו א פעטער צו וכדומה, טריי צו שיקן צוויי א דריי קינדער מיטאמאל, און טריי זיי זאלן נישט ארויפגיין אין יענעמס בעדרום, און זיי זאלן נישט גיין דארטן, און ער זאל זיי נישט שיקן. טאלק אפען טו יור טשילדרען, ליסען, זאג אז דיין אייגענער זיידע איז א פאטענשעל חזיר, א פיג, א פעדעפייל, און דעמאלטס האפט מען אז מ'וועט האבן א קלין קאמיוניטי, ווייל דער זיידע וויל אויך נישט זיין געלעיבלט א פעדעפייל, עט ער נישט. טרייען צו טאטשן דאס אייניקל ביז יעצט איז עס געווען מותר לכתחילה סא שרייטס נישט שבת נאכמיטאג נאכדעם וואס מען האט געמאכט קידוש מען האט געדאווענט מען האט געמאכט קידוש און ס'איז דא א גוטער הייסער טשולענט און א קוגל מעג מען עס עסן? זיכער מעג מען אז מען מאכט א ברכה דערויף יום כיפור טארסטו עס נישט עסן ביז יעצט. ביז ווען איך האב אנגעהויבן צו האקן אויף די אלע זאכן איז דאך עס געווען מותר לכתחילה, עס איז געווען שבת נאכמיטאג נאכן קידוש האט מען געגעסן א טשולנט, מען האט זיך אריינגערוקט מיט אן אייניקל אין בעט. היינט איז עס געווארן אסור, נישט נאר אסור נאר מען צאלט א ביטערע פרייז, און דאס מוז מען אנהייבן צו פאראויס צו זען אז ס'קומט יעצט פורים, מען גייט גיין פארשטעלט, יעדער גייט זיין שיכור. גמרא זאגט אז איינער לויפט ערב שבת און ער האט איבערגעקערט א כד איז ער פטור שרץ ברשות, ער איז געלאפן מיט רשות פארוואס זאל ערב שבת האלט מען זיך פורים אז יענער וועט טרעטן דיין טאכטער וועט ער זיין ברשות, איך רעד נישט אז איך בין עס מתיר חלילה צו ער וועט נישט גיין זיצן זיכער וועט ער גיין זיצן נאר ער שרייט איך בין געווען דראנק וואט קען איי דו און דעס איז וואס עטס מוזט אלע אנהייבן צו פארשטיין איטס אווער אבליגעישן אונז די גראון אפס. ווי העוו די אבליגעישאן טו פראטעקט אווער טשילדרען און טו לוק אוט פאר דעיר וועל ביאינג, זיי קענען נישט, זיי ווייסן נישט וואס ס'גייט פאר, סא אונז דארף מען זיך נעמען אין די האנט אריין, ס'קומט א זייער א שעדליכער יום טוב פורים, שעדליך לגבי קינדערלעך אז זאלן זיין נישט פראטעקטעד, מ'דרייט זיך א גאנצע טאג, ס'איז נישט דא קיין חדר, מ'דרייט זיך שוין אפאר וואכן פריער. און מען מאכט שוין רעזערוועישאנס און פלענס וויאזוי מ'וועט דינגען א גרויסן מאוביל באס און ס'וועט זינגען הויעך אין די שטאט. פאר צוויי יאר צוריק האט מען גערעיפט א בחור, מען האט אים אראפגעצויגן די הויזן, מען האט מיט אים געמאכט משכב זכר אינעם באס, און יעדער האט עס צוגעקוקט, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט ווייל יעדער איז געווען דריי פערטל שיכור און דער רובע. האט געשריגן נאכדעם פורים צו דעם בחור, נאך פורים, איך בין געווען שיכור, איך האב ממש נישט געוואוסט וואס איך טו, זאגט יענער איך בין אויך געווען שיכור, רבותי דער וויל בי נאו עקסקיוז אז מען איז געווען שיכור, נוח איז געווען שיכור, ער איז געגאנגען דער זוהן און ער האט אים מסרס געווען און ער האט אים געמאכט משכב זכר, ס'וועט אים גארנישט העלפן, ס'האט אים געפעלט דער פערדער זוהן, ווען נוח וואלט ווען נישט געשיכורט מיט די וויין, מיט די דרייצן וואוון, וישת היין ויתגלגל בתוך אהלה, וואלט עס געווען משיח, ס'איז געווען די רגל רביעי דמרכבה פאר כביכול פארן אייבערשטן, אזא צדיק איז נוח געווען, האט ער געשיכורט הי לאסט עווריטינג, און זיצט מען נאך יעצט אין גלות, רבותי פראטעקט יור טשילדרען. און נאכדעם וואס ס'כאפט זיך אריין דאס געטרינקעכץ כאפט זיך אויך אריין די דראג סיסטעם. ווען איך האב גערעדט פון דראגס, די אלע סאטמארע חיות זענען דאך אזאלעכע דרערדליגער, זיי האבן דאך אונטערגעברענגט אידישקייט איבעראל וואו זיי זענען געקומען האבן זיי אונטערגעברענגט אידישקייט, איך האב אנגעהויבן צו רעדן מיט דראגס, האבן זיי זיך צעצעלאזט אויף מיר, פארוואס דארף מען ציילן ביי צען מענטשן הושיעה את עמך, וברך את מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס דראגס און דער איד און בלאט האבן געשערט דעם זעלבן ארטיקל ווייל דער יצחק שטערן דער דרערדליגער דער וואס רעדט אליינס מיט בחורים און נבלות האב איך שוין געזאגט זלמן לייב האט מורא פאר אים ער האט מורא אים ארויסווארפן ער רעדט מיט בחורים און נבלות כ'האב איינמאל נאכגעזאגט וואס ער האט געזאגט פאר א בחור וואס כ'האב געהערט אויף א בחור האט אים אויפגעכאפט אבער כ'האב גראד תשובה געטוהן דערויף ווייל מ'טאר עס אפילו נישט נאכזאגן להתלמד. אזא חזיר איז ער. און דאס פירט היינט אידישקייט. יצחק שטערן. סאו בקיצור, יצחק שטערן האט געמאכט זיכער סיי דער איד און סיי דער בלאט און סיי אברהם'ס צייטונג זאלן אלע שרייבן די זעלבע. די קשיא איז פארוואס דארף מען ציילן ביים מנין הושיעה את עמך? מ'קען דאך זאגן הושיעה את עמך אויף דראגס. פארוואס? ווייל איך האב געזאגט אז יעדער דריטער בחור איז אויף דראגס. ס'איז געווען די דזשאוק אוו די טאון. רבותי, איך דארף ריפרעיזן, נישט יעדער דריטער בחור, איך ווייס שוין נישט ווער ס'איז נישט אויף דראגס. מען קאלט מיך אפ אז אין לעיקוואד די אלע ישיבה קטנות זענען אויף דראגס. ס'איז דא אויף מעדיסאן עוועניו, אויף די זיבעטע גאס, די אכטע און די ניינטע און די צענטע, שטייט ביי יעדן קארנער א היימישער פושער, נישט קיין שווארצע, נישט קיין פארטא ריקע, א היימישער פושער. ס'איז דא ישיבה קטנות דארט וואס זענען אינפעסטעד מיט דראגס פון עי טו זי. ווייל ס'איז אזא ליטל, ס'איז נישט א ביג סיטי, ס'איז אזא ליטל קאונטי טאון. און אין סאטמאר אין ווילימסבורג איז אויך דא דראגס, און אין רוב ליטווישע ישיבות האט זיך שוין אריינגעכאפט די דראגס. ס'איז זייער פשוט. ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ, געווען בחורים וואס האבן נישט געהאלטן ביים לערנען, מען האט אבער געהאט א חיות פון א חסידיש ספר, דער רבי איז אריינגעקומען שבת, מ'האט געפלעסקעט, מ'האט געזינגען און געטאנצט, עפעס קעפט אים גאואינג. מ'איז געפארן צום כותל, מ'איז געפארן אויף מירון, מ'איז געפארן צו באר שבע, מ'איז געפארן צו די אבות, מ'איז געפארן, מ'איז געקומען, עפעס אידישקייט. אין די ליטווישע ישיבות איז די אפער טען פראצענט וואס זיי פארשטייען וואס רבי חיים וויל, לעבן אין תורה. די איבריגע זענען אלע דראפ אוטס, און זיי לאזן זיך אריין אויף דראגס, איין בחור ברענגט פון צווייטן, דא זייער אסאך ליטווישע ישיבות אוט אוו טאון, אין סענט לואיס און אין דעטרויט איבעראל קליינע פלעצער און דעי אלל טרייד איט. הושיעה את עמך אן דראגס? ניין ס'איז הוי שי איז אן דראגס יו אר אן דראגס און פארטיג. ס'איז אנבעליוועבל און איך דעמאלטס איך האב עס געזאגט מיט זיבן אכט יאר צוריק, כ'האב עס שוין געשריבן פאר עלף יאר צוריק פאר די רבנים דעמאלטס ווען. מען וואלט זיך גענומען ערנסט און מען וואלט זיך גענומען אריינלייגן כוחות עס צו פייטן, און דער עיקר איז נישט איינצוזעצן קיינעם, דער עיקר איז מסביר זיין דעם בחור, יו געט היי פאר א פיו מינוטס ענד דען איט בורנס אוט יור ברעין פאר עווער, סאו וואט דו יו ניד איט פאר? און ווען מען הייבט דען אן צו רעדן און מגנה זיין די ענין פון דראגס און ווי שעדליך ס'איז, פיפל וואוד ליסן, איך זעה מען רעדט מען טאר נישט קראסן א רעד לייט ענד פיפל דאונט קראס. אז זיי ווייסן א קאר קען זיי אראפ פארן, ביי אונז איז אלעס מען זאל באהאלטן, ס'איז נישט דא, ס'איז שקר, און דאס איז זייער א גרויסער חורבן. איך וויל מסביר זיין פאר די אלע פרומע חברה, דער חינוך איז וועי אוט אוו פראפארשען, קודם האמער אונז, אונז וואוימער אין שווערע גרויסע שטעט, און ס'איז דא אסאך פראבלעמען מיט קינדער וואס אונז האבען נישט גענומען קער, און ס'איז שוין א וועי אוט אוו פראפארשען, אונזער חינוך מוז אנהייבן געטיטשט צו ווערן פונקטליך לא פחות ולא יותר פונקטליך וויפיל א פאבליק סקול אין ניו יארק אדער אין ברוקלין, ווייל פונקטליך די זעלבע פראבלעמען ווי זיי גייען דורך גייען מיר אונז אויך דורך, און ממילא איף יו אר גאנא דיניי איט עט עס באגראבן נאך אפאר דזשענערעישאנס און נאכדעם וועט עס ארויסקומען, ס'איז געטרייט צו דינייען סעקס אביוז אויכעט, יעצט קומט עס ארויס אז ס'איז כמעט. אין בית אשר אין שם מת. און וואס וואלט דען געווען ווען מען זאגט ווען פאר צען יאר צוריק ווען כ'האב זיך געבעטן צו די רבנים מיט בריוון, וואס וואלט דען געווען אז מען שטעלט זיך אפ און מען הייבט זיך אן צו פארעכטן? סאמטינג וואלד האוו בין ראנג? נאו. נאר איך בין סאקמער. איך האב אונטערגעברענגט אידישקייט נאך אין דער אלטער היים. ווי א ערליכער איד האב איך אים גערודפ'ט און אין דער ערד געלייגט. איך האב געהאט אזא איגאאיסטישן מעניע. דארף יעדן אונטערברענגען געקומען דא א איד אויף אמעריקע איז געווען דער צעהלימער רב מיר האט דערציילט לאם דער בוטשער אז ער איז געווען דא בוטשער ווען דער צעהלימער רב איז געקומען בקיצור איז געגאנגען דער צעהלימער רב מען האט געברענגט א שיפמענט פון בהמות איז געגאנגען דער צעהלימער רב ער האט געהייסן לאם שטעל צוריק צוזאם די בהמה. יעדע שטיקל ווי ס'באלאנגט. און יעצט הייב אן מנקר זיין יעדן שטיקל, איך וויל זען וויאזוי דו טוסט עס. ווען ער האט גענדיגט האט דער צעהלימער רב געזאגט, איר זענט א בעל מנקר. געגאנגען א איד אן א בארד. אונז גייט מען דאך וואסער א לענגערע בארד, דאס מאכט דאס אידישקייט. ער געווען א איד אן א בארד. דער צעהלימער רב האט אים געזאגט, איר קענט מנקר זיין א בהמה. יעצט וויל איך פרעגן, אז דער צעהלימער רב האט אים פארהערט, מוז דאך זיין אז דער צעהלימער רב האט אויך געקענט, ער איז געווען א רב פאר די געסבאוסים סא זיך פון דער היים געקענט אלע רבנישע זאכן. גענוג האט מען גענומען דעם איד, פאר מ'האט נאך געוואוסט וואס דער איד פארקויפט, און מ'איז געגאנגען מ'האט אים קודם אין דר'ערד געלייגט צוגענומען די שחיטה, אים בארעדט, געקומען צום רב האט מען אים געגנב'עט דעם תהלים, קודם יענעם אפגעווישט פון די מעפ. ווי טיפש דו האסט געדארפט קודם נעמען דעם איד און אים אויספרעגן פונקטליך די אלע רבנישע זאכן. און נאכדעם ווען דו וואלסט געוואוסט אלע רבנים'שע זאכן, דעמאלטס וואלסטו אים געקענט אין דר'ערד לייגן, אדער וואלסטו אים אריינגענומען ער זאל פירן די התאחדות הרבנים אויך. קודם כאפ אים נישט לייג אים אין דר'ערד פאר דו ווייסט א הלכה און דו ווייסט נישט נאך און דו קענסט גארנישט. צוויי מענטשן טרעפן זיך אין מדבר, זענען פארלוירן. איין מענטש ווייסט די וועג ארויס און דער אנדערער ווייסט נישט. כאפט אן דעם מענטש וואס ער ווייסט נישט די וועג ארויס און ער הרג'ט דעם מענטש וואס ער ווייסט די וועג ארויס ווייל קען זיין ער האט א פאר טאלער אין די טאש שוין האסטו געכאפט די פאר טאלער און שוין דו האסט אים געהארגעט און געכאפט די פאר טאלער יעצט הרג'ע אים ארעדי דרייט ער זיך אפאר טעג אין די מדבר און שטארבט פאר הונגער. דו חכם וואלסטו געדארפט קודם נעמען דעם מענטש און גיין מיט אים ארויס ביז דו זעסט שוין ווי דו ביסט אינדרויסן פון וואלד נאכדעם אויב דער מיסטער האט געלט וואלסטו אים דעמאלטס הרג'ען קודם דו ווייסט שוין ווי דו ביסט. וואס האבן אונז געטון? מען האט יעדן ערליכן איד אין דער ערד געלייגט. טוט זיך יעצט וועגן די ווייץ אריזאנע יא כשר צו נישט. מיר האבן דערציילט די פאפער תלמידים אז די אלטע רבנים האבן געהאט א זאך, זיי האבן געשמעקט אויף די ערד געוויסט צו די חיטה צו די ווייץ איז גענוג געצייטיגט צו נישט. דערציילן זיי מיר אז פאפער רב האט זיך אראפגעלייגט אויף דער ערד, ער האט געגעבן א הייב אויף א שטיקל ערד, האט עס אנגעהויבן צו שמעקן, און ער האט געזאגט ס'איז נישט, מען טאר נאכנישט נעמען. און שפעטער אנדערס ווען ער איז געקומען האט ער געזאגט יעצט מעג מען נעמען און במילא זעמער געגאנגען מען האט דעם אלטן גרינוואלד האבן מיר פארקוקט מ'האבן ליידער נישט געזען אז ער וואקסט אזוי גוט ווען נישט וואלט מען אים אויך דערהארגעט אבער למעשה איז אברהם לויפער געווארן היינט דער דעה זאגער אז אלע אריזאנע ווייץ זענען טרייפה פארשטייסט וואס דא האט זיך אפגעטוהן און ער האט ארויסגעגעבן חיבורים כלחוך השור דאס איז וואס דא איז געשעהן ווייל מען האט נישט געטרייט צו נעמען פון יענעם

נאָ, גאָרנישט, אידן זענען אַ חומה. װי לאַנג האָט עס געהאַלטן, אַז מ'קען דאָס באַהאַלטן? לאָמיר זאָגן, דו ברענגסט מיך װען אונטער, צען יאָר צוריק, און ס'איז נישט דאָ מער װער ס'רעדט. דו האַלטסט, אַז דאָס קען אַזױ אָנהאַלטן נאָך אַ דור צװײ? זאָגן מיר בחורים אין שיעור ד', אַז אַ סך פֿון די בחורים זענען דאָרט אױף העװי דראָגס? האָסט געהאַלטן, דו קענסט דאָס אַלעס באַהאַלטן? שױן, קודם טרײסטו יענעם אונטערצוברענגען. יעצט, איך האב אויך געזאגט אסאך מאל און איך וועל עס איבערזאגן, איך האלט אז יעדעס אינגל און יעדעס מיידל דארף האבן א טעלעפאון, א סעלפאון. דאס וואס די רבנים האבן געגעבן אן איסור דאס אויף א סעלפאון וואס מען קען רופן איבעראל, אבער ס'איז דא סעלפאונס וואס דו קענסט רופן מיט איין פרעס פון די באטן נײַן וואן וואן ווען דו ביסט אויף צרות ווייסן זיי וואו דיך צו טרעפן, אזוי ווי יעדע קאר האט עס, דאס הייסט אלע נייע קארס האבן אזא באטן, ס'איז אזא פעניק באטן, אויב דו ביסט אין געפאר געסטו א דריק די באטן.

און ממילא וועט ער פארלירן ווי מען זאגט זיין כח. פאר אונזער כבוד זענען מיר מסכים אויפצוגעבן גאנץ כלל ישראל, אלע קינדער זאלן זיין אין דזשעיל. איז למעשה איז אזוי, זיי פאבירן אלע צדי"ק ט' שערים של היתר אונז צו צושפארן, אפשר וועט זיך מאכן אז אונז זאל מיר דערגיין זייער שייגעץ, און אונז פאבירן מיט צדיק. ש א צדיק טית שערים של איסור צו עפענען ווייל אונז וויל מען נישט זיין מער זייער עבד כנעני יעצט איך מיין נישט חלילה ס'איז אן איסור איך רעד וואס זיי האלטן ס'איז אן איסור עניוועי יעצט לאמיר צוריק גיין צו די זאך ס'איז געווען א מעשה פאריגע וואך אזוי האב איך געהערט איך נעם זיבן א האלב דיסקלעימערס כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת א איד זאגט מיר ער גייט אין די גאס און ער זעהט ווי מ'רייסט זיך ארום וואס איז? מ'האט געזאגט אז די קינדער גייען פאר א שבתון, ס'איז געווען ספינקע, ספינקע האבן געהאט דעם גלאגעווער איז א שוואגער מיטן ספינקער רב, און מ'האט אים מסדר געווען, מ'האט אים ארויסגעווארפן, פארוואס? ווייל אונז האבן מיר פארציילט, מ'איז געקומען, מ'האט געזאגט אז ס'איז דא דארטן א מלמד א חזיר, בקיצור, ס'האט געהאלטן אזוי ווייט אז הרב ראזנבוים האט שוין געזאגט הער אויס די עדות,

האבן זיי אים ארויסגעווארפן. ספינקע האט שוין געזען דא גייט זיך אנהייבן מיט לאוסוטס, ספינקער רב האט שוין געליטן, ער ווייסט שוין וואס דאס הייסט גיין אין דזשעיל, יע הי נאוס ארעדי די גימיקס, ס'איז שוין מער נישט ער, ער לעבט שוין נישט אינעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, ער ווייסט שוין וואס דאס הייסט, סאו עניוועי, ער איז געווען אינמיטן די גאס, מ'האט זיך ארומגעריסן, וואס האט מען זיך געריסן? קודם די מעשה הייבט זיך נאך אן אפאר וואכן פריער, ס'איז דא א יונגע. סע וואוינט נישט אין בארא פארק, ער האט נישט די טרענספארטעישן, און זיין טאטע לאט אים פארן מיטן פאבליק באס, מיטן סיטי באס, אבער ער האט אים געגעבן א סעלפאון, איך וויל דו זאלסט האבן א סעלפאון, מאכט זיך דיר אן עמערדזשענסי פרעס די באטן, אדער אינדערהיים, אדער די באטן וואס ער רופט די פאליס, עניוועי, די הנהלה האט געזען אז דאס אינגל האט א סעלפאון, האבן זיי אים ארויסגעווארפן פון חדר, דער איד איז געקומען אין חדר, ער האט געמאכט קולי קולות, עטס הערטס נישט אויס וויאזוי די גאס זעט אויס, הערטס אויס נחום ראזנבערג, וועט עטס זען אז יעדע קינד מוז האבן א סעלפאון, און צו זיי האבן עס נישט געוואלט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט, האבן זיי געזאגט זיי ווארפן אים ארויס, האט ער זיי געזאגט ליסן, דו ווארפסט ארויס מיין זון, און איך גיי גראד צו די דארטן ווי מען דארף גיין מען זאל אויפהערן צו געבן ענק די געלט, היינט קען מען שוין נישט סטראשען, ס'האט זיך אויפגעהערט, ס'איז א טו וועי סטריט. שוין די סוף איז געווען, ס'איז געווען א שבתון, איז געגאנגען דאס אינגל האט מיטגעטראגן דעם טעלעפאן, דער טאטע האט געזאגט פארקערט, דווקא ווייל ס'איז א שבתון דארפסטו האבן א טעלעפאן, און שוין. ער האט אים געזאגט זאלסט שטיין זייער נאנט צום טעלעפאן שבת טארסט עס נישט האלטן אין די הענט זאלסטו וואטשן זאלסט דיך נישט דרייען אין ווענען. דער סוף איז געווען אז די הנהלה האט געזאגט מיטן סעלפאן קענסטו נישט ארויפגיין אויפן באס צו גיין צום שבתון. געגאנגען ער האט געקוועטשט זיין טאטן דעם באטן ער איז געקומען צו לויפן מען האט זיך גע'רצח'נט אינמיטן די סטריט אנדערטהאלבן שעה ער האט געטענה'ט איך לאז נישט מיין זון אנדערש פארן און דערווייל האט ער שוין באקומען אסאך ידידים ווייסט דאך ביי אונז גייט דאך אזוי איינער הוקעט הוקעט שוין יעדער מיט. סיי לטוב סיי לרע, אמאל איז עס גוט אמאל איז עס נישט גוט. איצעלע פּימפּ שטעלט זיך אפ אינמיטן די גאס און ער זעט ווי צען יונגעלייט רעדן מיט מיר נאך זיין חרם האט ער דאך געזען ער איז אויף צרות האט ער געמיינט ער איז ביי יענעם אויף די חתונה איז אמאל אריין צו א חתונה און אפגעשטעלט די מוזיק ביז יענער איז ארויס נא נא נא נא דער עולם האט נישט מיטגעהאלטן מיט איצעלע פּימפּ יעדער האט ווייטער גערעדט חוץ איז געווען דארט איינער וואס איך האב געזען זיין טאטן איך בין געפארן אפאר יאר צוריק אויף אומאן בין איך געווען שבת אין אונגארן מוצאי שבת האט מען געכאפט זיין טאטן ס'איז אריינגעקומען אינמיטן בית מדרש, דארט זאגט מען מוצאי שבת צען זאגט מען סליחות, מען ווארט נישט ביז צוועלף איינס ס'איז אריינגעקומען די פאליס האבן געכאפט דעם איד ער איז א טוריסט פון אמעריקע ער האט אויפגעפיקט אזוינע אין די גאס און איך קען דעם איד ער גייט מיט א ווייסן הוט אנגעטון אבער איך קען אים זאג איך דעם יונגערמאן איר ווייסט ווי דיין טאטע איז געווען פאר סליחות פרעג דיין טאטן ס'איז דא א פייל אויף אים. איז ער אויכעט אוועקגעגאנגען? דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? איצעלע פימפעט אנדרייען א שטאט. קיינער האט נישט אנגעדרייט די שטאט ווען דו האסט געהאט דיין ווייב'ס טיר אפן און יעדער זאל קענען מיט איר שלאפן. דו חזיר וואס דו ביסט. עניוועי, עס איז נישט וויכטיג יעצט למעשה. סאו דאס איז ביי אונז שרייט איינער נעמט זיך יעדער שרייען. דער יונגערמאן האט זיך גענומען שרייען ווער ביסטו וואס האב איך מיט דיר? קודם שריי. ס'איז נישט וויכטיג. סאו יעצט איז געשען אזוי. האט יעדער אנגעהויבן צו שרייען ס'דא אסאך טאטעס וואס זיי האלטן אז דער איד איז גערעכט מ'דארף אנהייבן צו האבן סעלפאונס ס'העט שוין נישט די אזיאטישע מארמאראשער וועג העט שוין נישט ארבעטן קודם עט עס נישט ארבעטן אונז האמיר געזעהן וואס די רבנים זענען און נאכדעם עט עס נישט ארבעטן ווייל די רבנים זענען די גרעסטע מייפים אונז האמיר מורא פאר זיי אונז היט מיר זיך פאר זיי סאו מיר האבן נישט קיין ברירה זיי האבן געפענט תלמוד תורה'ס און ישיבות און פארטיג און מיידל סקולס סאו איז בקיצור געווארן א מלחמה אינעם באס, יא פארן נישט פארן, ער האט געזאגט דער באס וועט נישט פארן ביז לאנג מיין זון עט נישט האבן א סעלפאן, זאגט מיר דער איד דער וואס האט עס מיר פארציילט זאגט ער ער וואס איז געבליבן דארט צום סוף צו מען איז יא געפארן צו נישט געפארן צו ער האט מיטגעטראגן זיין סעלפאן צו נישט ווייס איך נישט ווייל איך האב נישט קיין צייט אנצוברענגן אזויפיל שעה'ן אבער ער האט געהאלטן אין איין שרייען הער אויס נחום ראזענבערג'ס האטליין וועסטו הערן פארוואס מען מוז האבן א סעלפאן דער עולם איז שוין קאנווינסד אז יא אונז האמיר געלעבט ווי די ציגאנער ענד ווי העוו טו סטארט ליווינג א נארמאל לייף און איך זאג נאכאמאל פאר יעדן אזוי ווי זיי ווילן דורכברעכן אונז זאל מען נישט האבן אינטערנעט מיט וואטסעפפ מיט די אלע שטותים אונז דארף מיר דורכברעכן אונזערע פרינציפן וואס אונז דארף מיר הארכן יעדעס יונגל וואס ער גייט אין חדר מוז האבן א סעלפאון אוואדע. וואס נישט ער זאל קענען קאלן וועם מ'טאר נישט ער זאל קאלן די נײַן הונדערט נאמבערס מיט די אלע אנדערע שטותים מיט די אלע אנדערע זנות, פיין אונז זעמער מסכים צו ענק אונז האמער נישט קיין פראבלעם סאיז דא סעלפאונס וואס דו קענסט דריקן צוויי באטענס איינס איז אהיים און איינס איז פאר די פאליס יעצט דער יונגערמאן ווען ער האט זיך ארומגעריסן מיט די הנהלה דעמאלטס ביים באס האט געשריגן איך פארשטיי נישט יעדעס מאל ווען ס'קומט צו אז מ'מאכט א. פי טי עי מיטינג אדער מען מאכט א מיטינג וואס ס'קומען זיך צאם די עלטערן מיט די מחנכים זאגן זיי דיר אונז זעמער דאך שותפים ווי העוו טו ווארק טוגעדער שרייט יענער ני איך פארשטיי נישט וואסערע שותף זעמער אונז אז מיין זון קען נאר דיר מודיע זיין און דו באהאלטסט עס און איך בין דאך אויך א שותף פארוואס זאל מיין זון נישט האבן דעם פריווילידזש אזוי ווי איך וויל ער זאל קאלן גראד די פאליס נאר דאס ווילט עטס נישט עטס ווילטס נאך אלץ האבן אין קאנטראל כלל ישראל כלל ישראל האט זיך אראפגעווארפן ענקער עול זאל מיר נישט זיין משועבד מער אונטער ענק ווען אונז וואלט מיר געזעהן אז משך די פופציג יאהר האט עטס געטוהן אזא פענאמענעל דזשאב און אונז וואלט מיר דאס נישט געקענט באווייזן מילא מוז מען זיך אראפווארפן צו ענק און זאגן יא בעל כרחך יענה אמן אבער למעשה איז נישט אזוי געווען למעשה האט עטס מכשיל געווען אונזערע יונגלעך און אונזערע מיידלעך ס'דא דא דער דוד וויינבערגער, דער חזר, א פרוי געקומען צו אים פאר העלפ פון לעיקוואוד האט ער איר אין די קאר בועל געווען, ס'איז אנבעליבעבל וואס דא גייט פאר, מ'האט אים ארויסגעווארפן, די קהילה זוכט שארעצוויל און זוכט יעצט ארויף די תרועה מ'האט העד פאר, אז זיך נישט קיין לאוסוטס מער, סאו דאס איז אנבעליבעבל און ס'שטייט אין אלע שילן אין די פייוו טאונס שטייט אינטערגעשריבן פינעף רבנים אז ער האט נישט קיין רעכט קיין דריסת הרגל צו גיין אין קיין שום שול דאווענען קיין שום בית מדרש קיין שום מקווה און אפילו נישט אין די גאס קיינער זאל נישט רעדן צו אים בקיצור דאס איז וואס דא גייט פאר סאו עטס בעיסיקלי האטס נישט געוויזן א סעמפל וואסערע גוטע מחנכים עטס זענטס געווען יו ריעלי דידענט פראוו עניטינג יו, אלל וואט יו פראווד איז אז עטס האטס געהאט א הפקר פעטרישקע טיהר עטס האטס געקענט טוהן וואס עטס האטס געוואלט מיט יעדן. און אונז האמיר עס געסטאפט ברוך השם. עס איז נאך איינער קאלט מיך אן און ער זאגט מיר דו ווייסט כ'האב אנאלאזירט זייער גוט ס'טייטש ווען איינער האט זיך געשטעלט חתונה האבן איז ער געגאנגען מאכן א קאמיוניטי פאר איצעלע פימפ זאג איך ניין האסט עס זייער נישט גוט אנאלאזירט ער איז געגאנגען מאכן א קאמיוניטי פאר ברוך מרדכי לעבאוויטש יחיאל בראנער שלום שניצלער און נאך אזאלעכע חברה. זאגט ער די מיינסט ערנסט? זאג איך יא, דאס האט ער געטוהן. דו האסט געוואוינט דא אין סטאלינס לאנד און זיי האבן געטוהן מיט אונז וואס זיי האבן געוואלט. סאו די רבנים דידנט פראוו עניטינג. אונז גייען מיר זיך שלאגן מיט זיי, אונז וויל מיר אלעס זאלן זיין אפן. אז אונז טאר מען נישט גיין מיט א שיקסע זאלן זיי אויך נישט גיין. אז אונז האמיר יעדער האט די ווידיאוס וואס מען כאפט פון יעדן עט מען פון זיי אויך כאפן. אז זיי האבן צוטוהן מיט אן אשת איש אזוי ווי דער דוד וויינבערגער. עט עס ארויסקומען מען האט אים געפייערט פון די שול. ס'איז אנבעליוו ער איז געווען אזא פאוערפול מענטש זיי זאגן ער איז געווען אסאך מער פאוערפול ווי דעם ראדאמישלער זון אין האלפערן אין לאנדאן זיי זאגן ער איז געווען דער הויפט פון די בית דין פון די פייוו טאונס וואס ער האט געזאגט איז געגאנגען און די מעשה ציט זיך שוין אפאר יאר נאר ס'איז ענדליך געקומען יעצט א פוינט

ער מוז האבן א סעלפאון, פארקערט עט ער קומען אין חדר אן א טשארדזשד סעלפאון, זאל ער זאל עס הייסן פונקט ווי ער איז געקומען אן א האומווארק, מען זאל באקומען פאר דעם א מיינונג, ס'קען נישט מער אנהאלטן דאס אז זיי ווילן באלעבאטעווען אויף אונזערע קינדער, דזשאסט ווייל זיי האבן געעפנט א מיידל סקול צו א תלמוד תורה, ס'איז עניוועי גאווערמענט געלט, סאו דאס איז וואס טוט זיך יעצט. מיט דעם סעלפאון. סאו איך וויל זאגן פאר ספינקער, זייטס נישט אזא אויבערחכמים, עטס האטס נאך אסאך פראבלעמס וואס די גלאגעווער האט אויף ענק ארויפגעלייגט, און זייטס נישט אזאלעכע וואוילע יונגען און שפילטס ענק נישט ארום מיטן סיסטעם ווייל עטס עטס אויסזען אזוי ווי די אלע וואס זיי דארפן באצאלן גרויס געלט. און כ'האב אויך געוואלט זאגן, איך האלט ס'איז א קלארע זאך אז יעדער טאטע איז בארעכטיגט צו קענען זען זיין קינד אין חדר און ווען ער שפילט זיך, די האול טיים, מ'קענט. דען יעדע ישיבה און יעדע תלמוד תורה און יעדע מיידל סקול מוז דאך ביי לאו היינט האבן אזא מעגל סגור. איז מוז מען מאכן אז יעדע מאמע זאל קענען א גאנצע טאג קוקן אויף איהר טעלעפאון און זאל קענען כאפן די אלע וועיווס פון די תלמוד תורה און פון די מיידל סקול. און ס'עט געשעהן. איך זאג ענק צו ס'עט געשעהן. איטס דזשאסט א מעטער וויפיל יאהר ס'דויערט. באט איטס גאננע העפן וואן דעי ביזקאז דער עולם איז סיק ענד טייערד וואס מ'האט געטוהן מיט אונזערע קינדער. איי סעי ס'וועט געשעהן. און יעדער וועט האבן א סעלפאון בגניבה, נאר וואס? הער אויס, ווי העוו טו קאמפליי ביז ס'עט קומען די צייט וואס מ'עט דאס קענען האבן אפן. עטס האט זיך נישט געגלייבט אמאל אז מ'עט קענען רעדן פון דעם סאבדזשעקט און אז מ'עט איינזעצן די אלע חזיר? האט עטס דאס אויך נישט געגלייבט. נאופ, האט עטס נישט געגלייבט, עטס האטס ענק איבערגעוויזן אז עטס זענטס געווען ראנג. דאס זעלבע וועט עטס ענק דא אויכעט איבערווייזן. באט די סונער ווי וויל דו דיס, די בעדער אףף די טשילדרען וויל בי און די מאר סעיפער דעי וויל בי. עניוועי, האטס א גוטן שבת.